א גוטן ערב שבת קודש פרשת תרומה, דעם שבת הייסט שבת הפסקה, אין שולחן ערוך שטייט אז דאס הייסט הפסקה, ווייל באמת איז דא פיר שבתים איינס נאך ס'אנדערע וואס דאס הייסט די ארבע פרשות, די גמרא ברענגט אין מסכת מגילה דף כ ט עמוד א', ראש חודש אדר שחל בשבת, ראש חודש אדר אז ס'געפאלט אין די וואך. ליינט מען פרשת שקלים, חל להיות טאמער ראש חודש געפאלט זיך בתוך השבת, שבת אליינס, מקדימין לקרות פרשת שקלים לשעבר, ליינט מען עס מיט א וואך פריער, ומפסיקין לשבת אחרת, און ס'איז דא א הפסקה פון א שבת. ס'טייטש אזוי אז מ'דארף ליינען די וואך פאר ס'געפאלט זיך ראש חודש אדר. היי יאר געפאלט זיך ראש חודש זונטאג און מאנטאג, האט מען געליינט פאריגע וואך שוין פרשת שקלים, און דעם קומעדיגן שבת וואס דאס גייט זיין שבת תרומה גייט זיין שבת הפסקה. בשניה די צווייטע וואך פון אדר איז ליינט מען זכור, בשלישית פרה אדומה, ברביעית איז החודש הזה לכם, בחמישית חוזרין לכסדרן, פיפטע וואך איז שוין אלעס כסדר. יעצט די גמרא זאגט אין דף ל' עמוד א', תנו רבנן האבן די רבנים געלערנט ראש חודש אדר שחל להיות בשבת. ראש חודש אדר ס'געפאלט זיך אין א וואך אין די וואך, די וואך פון פון ראש חודש אדר קורין כי תשא ליינט מען כי תשא דאס איז אין שמות ל' פסוק י א ביז ט ז. ומפטירין און די הפטורה זאגט מען ביהוידע, דאס איז מלאכים ב' קאפיטל י א. ואיזו שבת ראשונה וועלכס הייסט שבת ראשונה כל שחל ראש חודש אדר להיות בתוכו ואפילו בערב שבת דאס הייסט שבת ראשונה די ערשטע וואך בשניה די צווייטע וואך איז פרשת זכור דאס איז אין דברים כ ה פון פסוק י ז ביז י ט, דאס איז דער זכור את אשר עשה לך עמלק ומפטירין פקדתי, דאס איז די הפטורה פון שמואל א' ט ו, וואס דאס איז די גאנץ שיינע געוואלדיגע הפטורה וואס וועלן מיר רעדן דערפון, וואס דער אייבערשטער האט געוואלט אז שאול המלך זאל ווערן משיח השם און אויסהרג'נען עמלק און משיח וואלט ווען געקומען. איזו שבת שניה וועלכע ס'איז די צווייטע וואך כל שחל פורים להיות בתוכה די וואך וואס פורים געפאלט זיך צו זיין ואפילו בערב שבת אפילו פורים איז ערב שבת דאס הייסט שוין די צווייטע וואך און דעמאלטס ליינט מען דעם שבת פריער

ברביעית ליינט מען החודש הזה, איז אין פרשת שמות י ב, ומפטירין כה אמר השם בראשון באחד לחודש, דאס איז אין יחזקאל מ ה, אין פסוק ט ז, איזו היא שבת רביעית וועלכס הייסט די פערטע שבת כל שחל ראש חודש ניסן להיות בתוכה ואפילו בערב שבת, אז ס'געפאלט זיך ראש חודש ניסן. אין די וואך אפילו ווען ס'איז ערב שבת. יעצט, דעם טעם פארוואס מ'ליינט די פיר פרשות איז, דריי פון זיי איז א זכר פון זמן שבית המקדש היה קיים, דאס איז פרשת שקלים, פרשת פרה אדומה און פרשת החודש, ווייל אין אחד באדר זאגט די משנה משמיעים על השקלים, דאס איז אין שקלים פרק א' משנה א', זאגט די תורה זאת עולת חודש בחדשו לחדשי השנה, און די גמרא האט ארויסגעלערנט אז פון ראש חודש אז ס'שטייט בחדשו איז זאלסטו מחדש זיין און זאלסט ברענגען א קרבן פון תרומת שקלים חדשה פון די נייע, וועגן דעם אחד באדר און מ'איז משמיעין על השקלים, כדי מ'זאל קענען צוגרייטן אז אויף ניסן זאל שוין זיין. פון די נייע געלטער פון וואס מען האט געדארפט מאכן פאר בית המקדש. אזוי אז ווען ס'וועט קומען ניסן זאל מען שוין האבן פון די נייע געלטער. וועגן דעם ווען ס'געפאלט זיך אדר אינמיטן די וואך איז הייבט מען אן פון א שבת פארדעם, ווייל טאמער מ'וועט פארשפעטיגן ביז א שבת נאכדעם וועט נישט זיין א גאנצער חודש צווישן דעם אויסרופן ביז ראש חודש ניסן. אבער ווען ס'קומט אז ס'געפאלט זיך ראש חודש אדר אום שבת, דארף מען נישט מקדים זיין, פארוואס ווייל דו האסט א גאנצן חודש? יעצט פרשת פרה אדומה איז די צווייטע זאך, די ערשטע איז געווען די שקלים, פרשת פרה אדומה איז אז מ'זאל מודיע זיין פארן עולם אז זענען אלע טמאי מתים און מ'דארף זיך מטהר זיין ביי פרה אדומה. איז דאס אלץ אויכעט נאר אין צייט פון בית המקדש, פארוואס? ווייל ראש חודש ניסן פלעגן אנהייבן די ווייטע מענטשן קומען אויף ירושלים, זענען געקומען דארטן מען זאל קענען זיין קודם עולה רגל זיין און נאכדעם מאכן דעם קרבן פסח, וועגן דעם מאכט מען נישט קיין הפסקה צווישן פרשת פרה און צו פרשת החודש, ווייל דאס איז איינס מיטן אנדערן געבינדן. יעצט איז די דריטע זאך פרשת החודש, ליינט מען מען זאל מודיע זיין פארן עולם, אז אין די וואך וואס ס'קומט קומט אריין ראש חודש ניסן זאל מען זיך צוגרייטן עולה זיין צו לרגל און פרשת זכור, דעיס איז שוין נישט נאר א זאך פונעם צייט פון בית המקדש, דעיס איז היינט אונז אויכעט נוגע וואס האט צו טוהן וועגן פורים, ווייל המן קומט פון זרע עמלק און די תורה האט געזאגט זכור את אשר עשה לך עמלק, און אונז לערן מיר ארויס אין מסכת מגילה דף יח עמוד א' אז זכור מיינט מען בפה. מיטן מויל. וועגן דעם וועט עטץ זעהן אז צווישן די אלע קריאות זענען נאר איינס מן התורה לויט אלע שיטות, פרשת זכור, ווייל דאס איז היינט אויכעט נוגע. אויף פרשת פרה איז א מחלוקת צו ס'איז מן התורה צו נישט, איז אויכעט ווייל ס'דא וואס האלטן אז מ'דארף אבאכט געבן אז מען זאל נישט זיין טמא ווען מען קומט צו צום סדר, צום יום טוב, אבער די אנדערע צוויי זאכן, דאס איז היינט נישט נוגע אינגאנצן, נישט צו ברענגען די קרבנות איז היינט נוגע, ממילא איז שבת שקלים נישט דאורייתא. און אויך פרשת החודש, מען זאל זאגן דעם עולם אז ס'קומט ראש חודש ניסן זאלן זיך צוגרייטן עולה רגל זיין, ס'איז היינט נישט שייך ווייל יעדער מאכט אלעס ביי זיך אינדערהיים אין דעם סדר ווייל קיין קרבן פסח איז דאך נישט דא. יעצט וועגן פרשת שקלים האב איך שוין גערעדט פאריגע וואך א גאנצע אריכות אויף קעסטל עיטי סיקס דאכט זיך מיר און איך וויל עס נישט יעצט איבער חזר'ן נאכאמאל. די וואך איז שבת הפסקה אבער איך וויל אנהייבן צו רעדן שוין פון פורים און פון פרשת זכור ווייל ס'איז זייער וויכטיג און ס'איז דא אסאך צו רעדן. יעצט, אין די משנה אין מסכת מגילה דף כט עמוד א' ווערט געברענגט אז די שניה, די צווייטע וואך, איז זכור. יעצט פארוואס דארף מען דאס ליינען? זאגט די גמרא, ווייל מען זאל געדענקען די מעשה פון עמלק, און דער אייבערשטער האט אונז געהייסן מען זאל אויסמעקן זיין געדענקעניש, אזוי ווי ס'שטייט תמחה זכר עמלק. ממילא ליינט מען עס שבת פאר פורים, כדי מען זאל נאנט מאכן די מעשה פון המן וואס דאס איז געווען פון זיין זרע עמלק, און ממילא עט עס זיין די קריאה מעין פון וואס ס'גייט געשען דעמאלטס וכו'. יעצט איך וויל ענק פארליינען אינעם חינוך זייער א אינטערעסאנטע זאך, ועל הזכירה הזאת, דאס וואס מען דארף געדענקען מה שעשה לך עמלק לישראל בצאתם ממצרים, זאגט ער ס'איז סיי בלב, סיי אין הארץ און סיי בפה און אין מויל. לא ידענו בה זמן קבוע בשנה או ביום, אונז האמיר נישט קיין זמן קבוע אין וועלכן יאר און אין וועלכן טאג, כמו שנצטווינו אזוי ווי אונז זעמיר באפוילן געווארן, בזכירת יציאת מצרים בכל יום ובכל לילה. ביי מצרים ווייסט מען זכירת יציאת מצרים איז יעדן טאג און יעדע נאכט, אבער ביי עמלק האט מען נישט פונקטליך קיין טעם. זאגט דער חינוך אזוי והטעם, און דער טעם דערפון איז, שזכירת יציאת מצרים חובתה בכל יום, פארוואס דארף מען דארטן יעדן טאג יציאת מצרים? זאגט ער כי בזכירה ההיא עיקר הדת. צו דעם וואס מען דערמאנט יציאת מצרים, דאס איז דער עיקר הדת, וכמו שהרחבנו הדיבור על זה בהרבה מקומות בספר, אזוי ווי מ'האט שוין אסאך מאל גערעדט אז רוב מצוות התורה זענען אנגעהאנגען אין יציאת מצרים, שבת יציאת מצרים, פסח יציאת מצרים, אלע ימים טובים זענען זכר ליציאת מצרים. אבל טעם זכירה מה שעשה לך עמלק, די טעם פון דעם וואס מען דארף געדענקען וואס עמלק האט געטון צו אונז, אינו איז נישט רק נאר שלא תשכח שנאתו מלבנו, מען זאל נאר קיינמאל נישט פארגעסן א שנאה וואס דער עמלק האט געהאט אויף אונז, עמלק איז דאך געווען פון עשו'ס משפחה, איז זיין. דער זיידע האט אים נאך אנגעזאגט ער זאל פיינט האבן די אידן, און ער האט עס אויסגענומען מיט א כעס, דעמאלטס ווען אידן זענען געווען ברומו של עולם דורך די אלע ניסים, איז במילא טאר מען נאר נישט פארגעסן די שנאה, ודי לנו בזה לזכור הענין פעם אחת בשנה, או בשתי שנים, או שלש, ס'איז גענוג איינמאל א יאר צו צוויי מאל, איינמאל אין צוויי יאר אדער איינמאל אין דריי יאר. ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, דער חינוך זאגט אז ס'איז גענוג איין מאל אדער צוויי מאל אדער דריי מאל. למעשה ס'איז דא טאמער איינער האט נישט געקענט הערן די קריאה פון שבת זכור, שטייט אין חתם סופר אז ער קען יוצא זיין דעמאלטס ווען מ'ליינט עס, ביי די סדרה פון די וואך אין פרשת כי תצא, איז זאגט דער חתם סופר אז טאמער ס'איז געווען אן עיבור יאר זאל מען זעהן אז מ'זאל יוצא זיין מיט די קריאה וואס מ'ליינט פורים, הגם ס'איז נישט די זעלבע תמחה זכר עמלק נאר ס'איז מחה אמחה, אבער מ'זאל זעהן יוצא צו זיין, פארוואס? ווייל. נאך צוועלף חדשים איז שכחה מצויה, איז נאך א יאר ווערט פארגעסן, שטייט א טויטער ווערט פארגעסן נאך א יאר, אנדערע זאכן ווערן פארגעסן נאך א יאר, ס'איז אינטערעסאנטע זאך וואס דער חינוך זאגט דעם לשון פעם אחת בשנה או בשתי שנים או שלש, איין מאל א יאר אדער איינמאל אין צוויי יאר אבער איינמאל אין דריי יאר. יעצט מען קען זאגן אז דאס האט צו טון מיט דעם וואס אין די צייט פון די חז"ל פלעגט מען נישט ענדיגן די תורה אזוי ווי אונז ענדיג מיר יעדעס יאר נאר די ירושלמי זאגט מען האט געענדיגט איין מאל אין דריי יאר עס קען זיין וועגן דעם איז גענוג געווען אז טאמער מען וואלט נישט געקענט האבן די געהעריגע קריאה וואלט מען עס כאטש איין מאל אין דריי יאר געהערט קען זיין וועגן דעם האט מען עס אזוי מתקן געווען אבער לאמיר נישט יעצט פארקריכן פונעם ענין והנה. בכל מקומות ישראל קוראים בספר תורה בשנה אחת או בשתיים או שלש לכל הפחות. אבער דא זאגט שוין דער חינוך אביסל אנדערש אז מען ליינט עס איין מאל א יאר אבער צוויי מאל א יאר אבער דריי מאל א יאר. וואס דער חינוך מיינט איז אז מען ליינט פורים און מען ליינט צוויי מאל איין מאל אין פרשת בשלח און איין מאל אין פרשת כי תצא. למעשה זאגט ער אביסל אנדערש ווי ער האט פריער געזאגט, ווייל פריער האט ער געזאגט אז מען ליינט עס פעם אחת בשנה או בשתי שנים או שלש. דארט רעדט ער אז מען ליינט עס איינמאל א יאר אדער איינמאל אין צוויי יאר אבער איינמאל אין דריי יאר און דא זאגט ער גאר אנדערע זאכן, ער זאגט אז ס'האט צו טוהן אז מען ליינט עס איינמאל א יאר אבער צוויי מאל א יאר אבער דריי מאל א יאר לכל הפחות. והנה הם יוצאים מצוה בזה, מיט דעם איז מען יוצא די מצוה. יעצט, ואולי נאמר, מען קען זאגן כי מנהגם של ישראל בפרשת זכור, ס'איז א מנהג פון אידן אין פרשת זכור לקרוא בשבת מיוחד בכל שנה ושנה, תורה היא. דאס וואס מ'איז זיך נוהג צו ליינען פרשת זכור יעדעס יאר איז א תורה. ס'איז אנגענומען א מנהג, מנהג ישראל תורה, מפני מצוה זו של זכירה מה שעשה לך עמלק בדרך בצאתם ממצרים, ווייל ס'איז דא א מצוה פון די זכירה מה שעשה לך עמלק הוא שקבעו כן. והוא השבת שלפני פורים לעולם. און דאס האט מען געמאכט שבת פאר פורים, ודין יהיה לקרותה ביום פורים, אין אמת וואלט מען געדארפט ליינען דאס ביום פורים, לפי שמענינא דיומא, כי המן רשע היה מזרעו, המן רשע איז דאך געווען פון זרע של עמלק, אבל להודיע צו מודיע זיין שקודם נס זה של הריגת המן כבר נצטוו בזכירה זה. איז וועגן דעם קומט דאס צו זאגן, ווייל איך וואלט געוואלט מיינען אז ווייל מען האט געמאכט דעם ענין פון המן, די גרויס נס פון המן, ווייל ס'איז געווען דער נס, דעמאלטס איז מען נצטווה געווארן אז מען זאל טון דעם תמחה זכר עמלק, זאגט דער חינוך ניין, מען קומט מודיע זיין אז פאר'ן נס פון הענגענען המנ'ן האט מען אונז שוין אנגעזאגט מיט די זכירה, וועגן דעם קבעו הפרשה קודם לפורים האט מען עס געמאכט פאר פורים אבל סמכוה לפורים על דרך מה שאמרו בכמה מקומות מען האט עס געמאכט דארטן לעבן פורים אזוי ווי דער חזל לערנט אסאך מאל ברכות דף כ א עמוד ב' און נאך פלעצער סמכו ענין לו האט מען צוגעלייגט דעם ענין אזוי זאגט דער חינוך אין מצוה תר ג. יעצט. די מצות עשה פון געדענקען וואס מה שעשה לך עמלק שרייבט דער סמק אז שבת פאר פורים עס צו ליינען ברבים אין די ספר תורה פרשת זכור זענען מיר מקיים די מצוה אזוי האלט דער סמק ספר מצות קטן אבער די רמב ם און סמג די ספר מצות גדול ווייזט אויס אז ס'א מצוה זכירה בכל יום.

פומבי, זכר לנס. און דאס איז אונז האמיר צוויי מצוות. אונז האמיר א מצוה פון תמחה זכר עמלק, אדער אזוי ווי דער סמק זאגט אז מיט דעם וואס מען ליינט עס, מען ליינט עס שבת איז מען דאס מקיים, אדער אזוי ווי דער רמב ם מיטן סמג האלטן אז עס איז א מצוה יעדן טאג דאס צו געדענקען. נאכדעם איז דא נאך א מצוה אז מען זאל עס טון בפומבי, מיט א קריאת ספר תורה. דאס איז דער שבת זכור. יעצט וועל מיר צוגיין אביסל צום פורים. פורים איז זייער א הייליגער און א גרויסער יום טוב. ס'איז דא, אסתר המלכה האט געבעטן אז כתבוני לדורות, מען זאל זי פארשרייבן לדורות. קודם לאמיר אביסל אריינגיין ווען דאס איז געווען די צייט פון פורים. אונז ווייס מיר, דעם ערשטן בית המקדש האט מען געבויעט נאכדעם ווען די וועלט איז געשטאנען צוויי טויזנט נײַן הונדערט און אַכט און צוואַנציק יאר און ס'איז געשטאנען פֿיר הונדערט און צען יאר ביז דרײַ טויזנט דרײַ הונדערט און אַכט און דרײַסיק יאר יעצט. ביים צייט פון דעם ערשטן חורבן בית המקדש זענען געווען.

נאכדעם איז געווען אלישע הנביא, נאכדעם איז געווען יהוידע, נאכדעם איז געווען יונה בן אמיתי, נאכדעם איז געווען זכריה, דאס איז געווען דער כהן גדול און א נביא, דעם וואס מען האט נעבעך געהארגעט אין בית המקדש צוויי הונדערט און פֿופֿציק יאהר פארן חורבן, און זיין בלוט האט געקאכט, אזוי שטייט אין גמרא מסכת גיטין דף נ ז, נאכדעם איז געווען הושע בן בארי, נאכדעם איז געווען עמוס הנביא, נאכדעם איז געווען ישעיהו בן אמוץ, און נאכדעם איז געווען מיכה. נאכדעם איז געווען יואל, און נאכדעם געווען נחום, נאכדעם געווען חבקוק, נאכדעם געווען צפניה, נאכדעם ירמי', און נאכדעם געווען חולדה הנביאה. דאס האט אלעס אנגעדויערט דעם גאנצע צייט פון ערשטן בית המקדש, און נאכדעם די לעצטע איז געווען יחזקאל בן בוזי,

און דעמאלטס ותבקע העיר, און דער חורבן בית המקדש איז געווען דריי טויזנט דריי הונדערט און אַכט און דרײַסיק יאר נאכדעם ווען די וועלט איז געשטאנען. נאכדעם איז געווען גדליה בן אחיקם ער איז אויך געווען א נביא, און אים האט מען געהארגעט, ער איז געווען זיין נבואה האט ער האט זיך אנגעהויבן דריי טויזנט דריי הונדערט און נײַן און דרײַסיק יאר, דאס טייטש א יאר נאכן חורבן בית המקדש, נאכדעם איז געקומען ברוך בן נריה,

און אחשורוש האט געמאכט די גרויסע סעודה דרײַ טויזנט דרײַ הונדערט און צוויי און נײַנציק יאר, דאס טייטש פֿיר און פֿופֿציק יאר נאכדעם וואס די בית המקדש איז חרוב געווארן, האט זיך אנגעהויבן די פרשה פון די מגילה. אסתר איז געווארן א קעניגן דרײַ טויזנט דרײַ הונדערט און נײַן און נײַנציק יאר נאכדעם ווען די וועלט איז געשטאנען. און פינף יאר האט זי נישט אויסגעזאגט ווער זי איז, אז זי איז א אידיש קינד. יעצט, די גזירה פון המן איז געווען דרײַ טויזנט פֿיר הונדערט און פֿיר יאר פון ווען וואס די וועלט איז געשטאנען. דאס טייטש פון ווען אחשורוש האט אנגעהויבן צו זיין קעניג ביז די גזירה פון המן האט געדויערט צוועלף יאר. און דאס איז געווען די ביטערע צוועלף יאר. וואס אחשורוש האט געוועלטיגט אויף די אידן. יעצט, דער נס פון פורים איז געווען דרײַ טויזנט פֿיר הונדערט און פֿינף יאר וואס די וועלט איז געשטאנען. שפעטער, דרײַ טויזנט פֿיר הונדערט און אַכט יאר וואס די וועלט איז געשטאנען, האט מען אנגעהויבן צו בויען דעם צווייטן בית המקדש, ווייל דאס איז געווען זיבעציק יאר נאכן חורבן פון ערשטן.

ווען מען האט אנגעהויבן צו בויען דעם בית המקדש איז געווען דרײַ טויזנט פֿיר הונדערט און אַכט יאר, איז געקומען עזרא הסופר איז ארויף געקומען אויף ארץ ישראל איז געווען דרײַ טויזנט פֿיר הונדערט און דרײַצן יאר, פינף יאר איז ער געזעסן און איז נישט ארויף געקומען פון בבל ווייל זיין רבי ברוך בן נריה איז געווען דעמאלטס אין ארץ ישראל. יעצט איז געקומען די אנשי כנסת הגדולה דאס איז געווען חגי, זכרי' און מלאכי, יהושע בן יהוצדק, שרי', רעלי' זרובבל בן שאלתיאל, נחמיה בן חכליה און דניאל, און חנניה מישאל ועזריה, און אויכעט מרדכי הצדיק. זאגט דער רמב"ם אז צווישן זיי איז געווען נאך זקנים, הונדערט און צוואנציג זקנים וואס זיי האבן מקבל געווען פון די נביאים. יעצט, די אנשי כנסת הגדולה זענען נישט געווען אין איין דור, נאר זענען געווען אכט דורות. אזוי זאגט דער סדר הדורות. זיי האבן אלע נאך געהאט מקובל פון די פריעריגע דורות. יעצט, אז מיר קוקן אין רשי מסכת מנחות דף סמך ד', זאגט רשי אז מרדכי האט געלעבט פֿיר הונדערט יאר. פארוואס? ווייל רשי זאגט אז מרדכי איז דער זעלבער וואס איז געווען אין סוף מלכות חשמונאי. זאגט רש י דאס מיינט מען אין די צייט פון אחשורוש נישט מרדכי געווען. יעצט תוס' האלט נישט אזוי אין מסכת בבא קמא דף פ ב עמוד ב, תוס' זאגט דיבור המתחיל ועל אותה שעה, זאגט תוס' אז יעדער וואס האט געקענט אסאך שפראכן האט געהייסן מרדכי. נישט קיין חילוק אבער על כל פנים מרדכי הצדיק איז געווען ביים צייט פונעם. ווען מען האט געבויעט, ווען מען האט געגעבן א רשות אז מען זאל קענען בויען דעם צווייטן בית המקדש. יעצט, נאך די אנשי כנסת הגדולה האט זיך אנגעהויבן די תקופה פון די תנאים בזמן בית שני. שוין, יעצט עמער גיין אביסל מסביר זיין קודם כל אין וואסערע צייטן אידן האבן דעמאלטס געלעבט, זענען געווען אין די שווערסטע צייטן, ווייל דא האבן זיי פארלוירן דעם בית המקדש, זיי האבן אלעס פארלוירן און זענען געווען אין גלות ביי נבוכדנצר, און אחשורוש איז אויפגעשטאנען און ער האט זיי אנגעהויבן צו רודף'ן געפערליך. יעצט דער אמת איז ס'האט זיך אנגעהויבן שוין נתוצץ צו זיין די אור פון די גאולה, וועגן דעם איז דאס געווען יעצט. די גמרא זאגט אז אסתר האט געבעטן כתבוני לדורות, פארשרייב מיך פאר די קומענדיגע דורות, יעצט. אין מסכת מגילה ווערט עס אנגערופן תקנה פון די אנשי כנסת הגדולה. אין ירושלמי פרק א' הלכה ה אין מגילה שטייט אויך די זעלבע אז דאס האבן מתקן געווען די אנשי כנסת הגדולה. יעצט, דער רמב ם שרייבט. אז מצות קריאת המגילה איז תקנת נביאים, זענען געווען אנשי כנסת הגדולה אבער זענען געווען נביאים אויך. ווייל מרדכי און חגי, זכריה און מלאכי ווערן דערמאנט אין די גמרא מסכת מגילה דף י ד עמוד א' צווישן די אַכט און פֿערציק נביאים וואס האבן געזאגט נבואות פאר אידן, און נאך חגי זכריה און מלאכי, האט זיך אויסגעלאזט די נבואה ביי אידן, דרײַ טויזנט פֿיר הונדערט און אַכט און פֿערציק יאר וואס די וועלט איז געשטאנען, ביז דעמאלטס איז געגאנגען די נבואה. יעצט טויזנט יאר פארדעם, צוויי טויזנט פֿיר הונדערט און אַכט און פֿערציק יאר, איז געווען קבלת התורה. און דער לעצטער נביא וואס האט נביאות געזאגט פאר די אידן איז געווען מלאכי טויזנט יאהר שפעטער. יעצט די גמרא זאגט אויכעט אין מסכת מגילה, דארט טאקע דף י ד, אז באמת תניא מ'האמיר געלערנט הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפליים כיוצאי מצרים. כפליים כיוצאי מצרים זענען געווען נביאים ביי אידן. אלא פארוואס שטייט נאר מ ח נביאים, נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה? אזעלכע נבואות וואס האט אויסגעפעלט פאר די דורות האט מען געשריבן, שלא הוצרכה לדורות לא נכתבה. אבער ס'איז געווען אסאך נביאים. על כל פנים, וויאזוי ס'זאל נישט זיין, איז די אנשי כנסת הגדולה זענען געווען נביאים אויך, סאו קען מען זאגן אדער ס'איז תקנות נביאים, אדער. תקנות פון אנשי כנסת הגדולה. יעצט, די גמרא אין ירושלמי שטייט אזוי, שמונים וחמשה זקנים, ס'איז געווען פינף און אכציג זקנים, ומהם שלושים וכמה נביאים, ס'איז געווען צווישן זיי דרייסיג און אפאר נביאים, היו מצטערים על הדבר הזה, זיי האבן זיך מורא'דיג מצער געווען, ווייל אמרו ס'שטייט, אין פסוק אלה המצות אשר ציוה ה' את משה, ס'איז א פסוק אין ויקרא קפיטל כ ז פסוק ל ד, לערנט די גמרא ארויס אז אין נביא אחר עתיד לחדש לכם דבר מעתה, קיינער קען נישט מחדש זיין מער גארנישט אין די תורה, תורה שבכתב דאס איז עס, קענסט גארנישט צולייגן. ומרדכי ואסתר, ומרדכי ואסתר, מבקשים לחדש לנו דבר זיי בעטן מען זאל מחדש זיין א נייע זאך אז מען זאל ליינען די מגילה. און זאגט די גמרא, לא זזו האבן זיך נישט אוועקגעריקט פון דארט עד שהאיר הקדוש ברוך הוא את עיניהם ביז דער אייבערשטער האט אויפגעלאכטן זייער אויגן ומצאו אותה כתובה בתורה און זיי האבן געטראפן א רמז אין די תורה אז מען מעג מתקן זיין די קריאת המגילה, אזוי שטייט אין ירושלמי מגילה פרק א' הלכה ה. יעצט, עס איז דא א גאנצע אריכות, איך וויל נישט יעצט אריין גיין, ווייל דאס האט נישט צו טוהן מיטן מיטן פורים, דאס האט צו טוהן מיט א גאנצן לומדות, עס איז דא א גמרא, די גמרא ברענגט אין מסכת מלקות דף כ ג עמוד ב', שלשה דברים עשו בית דין של מטה, דריי זאכן האט בית דין של מטה געזאגט, והסכימו בית דין של מעלה על ידם, און דער בית דין של מעלה האט. מסכים געווען צום בית דין של מטה. איינע פון די ואחד מהם איז מקרא מגילה. יעצט למעשה דא ווייזט אויס אז מען האט ממש צוגעלייגט א זאך צו די תורה. נאר וואס די בית דין של מעלה האט צו דעם מיטגעהאלטן. יעצט צו דעם איז א גאנצע זאך, א גאנץ אריכות. דער רמב"ן. האלט קלאר אז די תקנה פון קריאת המגילה פורים איז אנדערש פון אלע תקנות וואס די נביאים און די חכמים האבן אונז מתקן געווען, אז מ'האט מתיר געווען ממש צו מאכן א נייע מצוה אויף די תריג מצוות. און ער זאגט עס פון דעם וואס עס שטייט אין מסכת מגילה, ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות נתנבאו לישראל ולא פחתו ולא הותירו מה שכתוב בתורה, חוץ ממקרא מגילה. זאגט דער רמבן קלאר. רצה לומר דאס מיינט צו זאגן שלא יהי' תקנת המגילה כשאר התקנות והגזירות שתיקנו חזל, אלע אנדערע תקנות וואס די חזל האבן אונז מתקן געווען כולם אינם אלא גדר וסייג לתורה, ס'איז א גדר מ'זאל נישט עובר זיין אויף די תורה, אדער תיקון צדדי שאין ענין למצוות התורה, ס'איז א זייטיגע תיקון וואס האט נישט קיין שייכות מיט די מצוות התורה, מה שאין כן מגילה שהיא תוספת דאס איז ממש א תוספת. יעצט דער רמבן איז אין ספר המצוות אין שורש בית. יעצט עטס נאכקוקן אין פרשת ואתחנן על התורה אין דברים קפיטל ד' פסוק כ' זאגט עס אויכעט דער רמבן דארט. יעצט דער אבני נזר אין חלק אורח חיים סימן תקטו אות כב און כג. שרייבט ער, אזוי ווי דער רמבן זאגט דורך דער גמרא אין מסכת מגילה, אז מ'האט צוגעלייגט ממש א נייע זאך, זאגט ער אבער אזוי, המגילה הזאת נאמרה למשה מסיני, דער ענין, די גאנצע מגילת אסתר האט דער אייבערשטער געגעבן פאר משה רבינו אויף סיני, דעמאלטס ווען ער האט אים געגעבן די תורה. אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורה. יעצט ווי איז דאס טאקע אז דער אייבישטער האט עס אים געגעבן? און זאגט ער אז דאס האט צו טוהן מיטן תמחה זכר עמלק מתחת השמים, ס'איז געשטאנען די גאנצע מגילה פון המן און מרדכי, פארשטייט זיך אויף העכערע אותיות, אזוי ווי די רמבן איז דאס מסביר אז מ'קען צוטיילן די אותיות מיט אנדערע סטאפס אזוי ווי בראשית ברא אלקים קען מען זאגן בראש ית.

ביז דער אייבערשטער האט עס אויפגעלאכטן אין זייער אויגן, זיי האבן עס געטראפן, עס שטייט אין די תורה, זאגט ער, דאס איז, זיי האבן געטראפן דעם ענין פון תמחה זכר עמלק. יעצט אז מען וועט נאכקוקן אין בהג און אין רסג, רעכענען זיי דאס דעם ענין פון תרי"ג מצוות. זיי טשעפענען עס צו צו דעם תמחה זכר עמלק, אבער דער רמבן זאגט ניין אז זיי האבן דאס צוגעלייגט א תוספת אז זיי האבן עס ארויסגעלערנט פון די תורה אז מען מעג מאכן דא א תוספת. יעצט אז איר העט נאכקוקן אינעם ריטבא. דארטן אין די גמרא מסכת מלקות דף כ ג עמוד ב זאגט די ריטבא אזא לשון שהוסיפו מצוה מחודשת בישראל שאינה בתורה כלל, מ'האט צוגעלייגט א נייע מצוה וואס איז נישט אין די תורה אף על פי שהכתוב אומר לא תוסיפו עליו. אזוי זאגט די ריטבא קלאר ארויס. יעצט אין מהרש א אין מסכת מלקות דף י ט עמוד ב שטייט אויך די זעלבע. על כל פנים, וויאזוי ס'זאל נישט זיין, איז ס'דא א טעם פארוואס פונקט ביי די דריי זאכן האט געמוזט די בית דין של מעלה מסכים זיין, איינס איז קריאת המגילה, ס'איז דא נאך צוויי זאכן, ס'איז זייער א לאנגע אריכות, איך האב אויף דעם זייער א לאנג, איך האב געשריבן אמאל אויף דעם א גאנצע אריכות, אפאר פרקים, אבער יעצט איז נישט די צייט אריינצוגיין, איך וויל נאר אנקומען יעצט. צום ענין, פארוואס האט מען דא אויסגעפעלט מחדש צו זיין א נייע זאך וואס דאס איז נישט וואס לכאורה שטייט עס נישט אלעס שטייט אין די תורה דלית ליכא מידי דלית רמיזא באורייתא אבער וואס איז דאס אנדערש ווי אלע אנדערע זאכן יעצט מען קען זאגן אזוי ס'שטייט די גמרא זאגט אז די מגילה ווערט אנגערופן א איגרת. ס'איז א בריוו. וואס איז דער חילוק צווישן א בריוו און נישט א בריוו? לאמיר זאגן די אלע כ ד ספרי קודש, די אלע זאכן האט דער אייבערשטער געשיקט דורך די נביאים זאלן עס אונז געבן, די זעלבע אויך די תורה הקדושה. עכ פ די גמרא זאגט לעולם ילמד אדם בכל מה שליבו חפץ, א מענטש זאל לערנען וואס ער וויל, איינער האט ליב משלי, איינער האט ליב קהלת, איינער האט ליב שיר השירים. דא דער בריוו איז א פערסאנעלייזד לעטער פון. מרדכי און אסתר צו יעדן איד פערזענליך. ס'איז נישט אז איך וויל קען איך לערנען משלי, איך וויל קען איך לערנען מגילה, מבטלין תלמוד תורה לקריאת המגילה, אלעס מוז זיך ענדיגן, יעצט מוז יעדער הערן די מגילה ווייל דאס איז א בריוו, שטעל דיר פאר, אונז האבן נאך געקענט דעם סאטמאר רבין, דער דברי יואל זאל היינט קענען שיקן פון גן עדן א בריוו פאר אונז, וואסערע א כבוד דאס וואלט געווען. שטעל דיר פאר מרדכי ואסתר שיקן יעדעס יאר א פערזענליכן בריוו צו גאנץ כלל ישראל צו יעדן איד עקסטער, וועגן דעם הייסט עס אן איגרת. יעצט וואס איז דער איגרת און וואס שטייט דא אין דעם איגרת? ס'איז דא דער ענין פון פורים יום כיפורים. איז אזוי ווי פורים. דאס טייטש פורים איז העכער ווייל ס'איז מי נתלה במי מען הענגט אן יום כיפור צו פורים, נישט פורים צו יום כיפור, סאו פורים שטייט העכער. וואס איז דאס דער פורים אזוי הויעך און אזוי גרויס? פורים איז אין א טאג וואס שטייט כל הפושט יד נותנים לו. ווער ס'שטרעקט אויס א האנט געבט מען אים וואס ער בעט, אז מ'וויל זיך מדבק זיין צום בורא כל עולמים מ'וויל זוכה זיין צו פילן א טעם אין תורה און מצוות געבט עס דיר דער אייבערשטער. מגילת אסתר הייסט מגילה, דאס איז א בריוו, דאס איז אן איגרת אסתר וואס דא ליגט באהאלטן אלע סודות וואס ס'איז דא פון ווען די בריאה באשאפן געווארן און אפילו נאך שפעטער אויך נאך ימות המשיח און אפילו נאכן זיבעטן טויזנט. וועגן דעם שטייט כל המועדים בטלים און פורים גייט נישט בטל ווערן. דער חתם סופר זאגט אז די מגילה איז אן אור קדוש הכלול במגילת אסתר הוא ממש יותר גדול ונכבד, ס'איז מער געערט. מתורתינו הקדושה עצמה ווי די הייליגע תורה, דאס איז די לשון החתם סופר. יעצט, כ'האב ענק שוין פריער געזאגט אז די אידן זענען געשטאנען דעמאלטס אין זייער א חושך'דיגע צייט. ס'שטייט, דער אור החיים הקדוש זאגט פארוואס פרשת תרומה און תצוה איז איבערגע'חזר'ט נאכאמאל דעם משכן מיט די בגדים מיט אלעם, זאגט ער א מורא'דיגע זאך, ווייל געווענטליך דעמאלטס האבן זיך די אידן געהאלטן נאכן חטא העגל, מ'איז געווען זייער צעבראכן ביי זיך, און געווענטליך ווען א מענטש איז צעבראכן קען ער נישט געהעריג פאנקשענען, איז אז משה רבינו איז געקומען זאגן דער אייבערשטער וויל מאכן א משכן ס'זאל אזוי אויסזען אזוי אויסזען, איז נארמאל יעדער איז צעבראכן, ס'איז געווען נאך די מעשה פונעם עגל, ס'זענען געפאלן אזויפיל מענטשן, און ס'איז געווען א מגיפה. די שבט לוי האט געהארגעט. נארמאל נאך אזא צובראכנקייט איז משה רבינו זאגט ווייסטו וואס מיר בויען א משכן זאגט מען פיין אקעי די די די איזיעסט וועי אוט וועל איך דיר געבן די ווייניגסטע צו כדומה אן א חשק אן א התלהבות זענען געגאנגען די אידן, זיי האבן אריינגעלייגט זייער גאנצע התלהבות אינעם משכן, אז די תורה חזר'ט עס איבער ווי דער אור החיים הקדוש זאגט מחמת ליבשאפט וואס דער אייבערשטער האט ליב געהאט די אידן אז זיי האבן עס געטון מיט אזא הארץ, יעדע שטריקל, יעדעס צווירנדל, צו עס איז געווען זהב, תכלת, וארגמן, תולעת שני, ושש, ביליגע. איז צווירן, און די טייערסטע מיט די זהב'דיגע צווירן, אלעס חזר'ט די תורה איבער אז מען האט עס מיט אזא הארץ געטוהן, אז דער אייבערשטער האט אונז ממש ליב באקומען פאר דעם, און מיט דעם האט ער אונז מוחל געווען דעם עגל. יעצט, דאס איז געווען ממחרת יום הכיפורים, מען האט געדארפט מאכן דעם גרויסן משכן. וואס איז געווען יום הכיפורים? משה רבינו איז אראפגעקומען און דער אייבערשטער האט אים געזאגט, ויאמר ה' סלחתי כדבריך. אוודאי איז יעדער געווען אין א גוטע געהויבענע מאמענט. אמת מ'האט טאקע געזינדיגט מיטן עגל אזא ביטערן חטא, אבער אז דער אייבישטער זאגט אים סלחתי כדבריך איז יעדער געווארן אביסל בארואיגט און מ'האט עס געטון מיט א ברען. יעצט, ס'ווערט געברענגט. אין די גמרא אז איבעראל וואו ס'שטייט המלך מיינט מען די מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יעצט אז ס'איז געשטאנען כי כתב אשר נכתב בטבעת המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב מיינט מען אז ס'איז נגזר געווארן חס ושלום א כליון אויף גאנץ כלל ישראל. און מען קען דאס נישט איבערדרייען פאר קיין שום געלט נישט, ווייל ס'איז א כתב וואס איז נכתב ונחתם בטבעת המלך. ס'איז געווען אן ענין וחמתו בערה בו ס'האט געברענט אינעם אייבערשטן זיין צארן, ווייל איבעראל וואו ס'שטייט המלך איז דאך דער אייבערשטער. ס'איז ארויס א גזירה להשמיד ולההרג ולאבד את כל היהודים. איז נארמאל ווען מענטשן זענען אזוי צובראכן, ס'איז צווישן א ערשטן חורבן און צווישן א צווייטן געבויען פון בית המקדש, זיי האבן נאכנישט געוויסט ווען מ'וועט בויען, און זיי האבן נישט געוויסט זיכער צו זיי וועלן דערלעבן דאס בויען, דעם חורבן האבן זיי זיכער געזען. זענען אזוי צובראכן געווען כלל ישראל, אז נארמאלערווייז ווען מ'איז אזוי צובראכן זאגט מען איך געב אויף. שוין, ס'איז געווארן נגזר להשמיד ולהרוג ולאבד, פארטיג, לאמיר גיין ווייטער. האט זיי אסתר המלכה געלערנט: ניין. אסתר המלכה האט זיי געלערנט לך כנוס את כל היהודים, יעצט נעמטס ענק צוזאם, דארף זיך יעצט צוזאמען נעמען, ס'איז נישט קיין חילוק וויאזוי דער מצב זעהט אויס. און אזוי ווי אסתר האט דאס געזאגט לך כנוס את כל היהודים, און יעדער האט זיך צוזאמגענומען, און דער אייבישטער האט צוגעקוקט, וואסער א ווערטשאפט איז דאס? איך זאג ענק איך גיי ענק אלע אומברענגען, און עטס זענטס נאך גוט מיט מיר, עטס לויפטס מיר נאך נאך און עטס שרייטס לך כנוס את כל היהודים און מ'גייט וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום, און מען געבט נישט אויף קיין האפענונג און מען לויפט נישט אוועק חלילה פונעם אייבערשטן, דאס איז דאס גרעסטע ארויסווייזן א ליבשאפט וואס אידן האבן ליב דעם אייבערשטן אין די ארגסטע צייטן אין גלות. דאס איז גרעסער ווי צו מאכן דעם משכן אויך, ווייל דעם משכן האבן זיי געמאכט נאכדעם וואס דער אייבערשטער האט געזאגט סלחתי כדבריך, דא האט דער אייבערשטער געשריגן אנדערע ווערטער אינגאנצן. און דאס איז די גאנצע זאך וואס א מענטש דארף זיך אין זיך ארייננעמען אין הארץ, איך האב ליב דעם אייבערשטן אין עני קאנדישן, אפילו ער זאגט מיר איך וויל נישט, גיי אוועק, אפילו ער זאגט חלילה כי כתב אשר נכתב ונחתם בטבעת המלך אין להשיב, און אפילו ער זאגט וחמתו בערה בו, און אפילו ער זאגט חלילה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, אונז זעמיר ווייטער דעם אייבערשטנס. קינדער, און אונז וועמיר טוהן זיין רצון און אונז וועמיר אים איבערבעטן. יעצט, אונז געפינמער אין קאפיטל ו' פון מגילת אסתר, הייבט זיך אן אזוי, בלילה ההוא נדדה שנת המלך, און ס'שטייט אין שלחן ערוך אז מ'זאל דאס זאגן הויעך, ווייל דא איז די גאנצע ישועה, די גאנצע אנפאנג פון די ישועה. יעצט, אנדערע ספרים פרעגן, רבי יונתן אייבשיץ מיט אנדערע פרעגן, ווען דו זאלסט ארויסנעמען דעם גאנצן קאפיטל ו' פון בלילה ההוא נדדה שנת המלך, און זאלסט נישט פארציילן די גאנצע מעשה פון וואס דא איז געשען, און אז דער קעניג האט נישט געקענט שלאפן, און ער האט געלאזט רופן, און המן איז געשטאנען אין הויף, און ער האט געטראכט, פאר וועם וויל דער קעניג געבן א גרעסערע גדולה פון מיר, האט ער געזאגט, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך. וסוס אשר רכב עליו המלך ואשר נתן כתר מלכות בראשו אויף דעם איז דא פונעם מיטלער רעבן א מורא'דיגע אריכות וואס כ'וועל באלד רעדן דערפון בלי נדר אז די קליפה ווערט אזוי גרויס אז ער רעדט זיך שוין איין אז ער קען שוין גאר טראגן דעם לבוש המלך און דעם כתר מלכות אויך. דאס איז דער חילוק צווישן המנ'ן און צווישן משה רבינו, משה רבינו האט נישט משיג געווען דעם שער הנו"ן, ער האט אייביג געוואוסט אז ס'פעלט אים נאך עפעס, המן האט מען געמאכט יעשו עץ גבוה חמישים אמה ווייל ער איז געלעגן אין דעם חמישים דעם שער הנו"ן, ער האט זיך איינגערעדט ער קען אנטון דעם קרוין וואס כביכול דער איבער וואו ס'שטייט המלך מיינט מען דאך דער אייבערשטער, אבער מ'וועט נאך רעדן פון דעם אי"ה בלי נדר, אבער. לאמיר דא צוגיין צו די זאך. מען האט אים געגעבן די קליידער, מען האט אים נישט געגעבן דעם קרוין האט מען אים נישט געגעבן, זאגט שוין רש"י פארוואס, ווייל ער האט געזען אז די אויגן פונעם מלך איז געווארן זייער שלעכט ווען ער האט געזאגט דאס ווארט קעניג. בקיצור, אז מען זאל געבן פאר א פשוט מענטש דעם קעניג'ס קרוין, איז דאס איז געבליבן אנדעם. נאכדעם. שטייט אזוי אז המן האט עס גענומען ער איז ארום געגאנגען מיט מרדכי'ן ער איז אהיים געגאנגען צו זרש אשתו האט ער פארציילט אלעס וואס איז געשעהן זאגט זי אים כי מזרע היהודים אשר החלות לנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תפול לפניו עודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר דאס איז גאנץ קאפיטל ו יעצט נעם דאס שנייד עס ארויס פון די מגילה.

אז מען זאל אויפהענגען המן, און דאס איז געווען די גאנצע ישועה. יעצט לאמיר אונז פארשטיין וואס איז געווען דא מיט דעם חרבונה, וואס ער האט געטון אזא העלדישע זאך, וואס האט חרבונה געטון? יעצט אין קאפיטל ז', פסוק ט', שטייט אזוי, ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה חמישים אמה, ויאמר המלך תלוהו עליו ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שככה. דא ליגט די גאנצע שליסל פון חרבונה וגם חרבונה זכור לטוב און אליהו איז חרבונה. וואס איז דא געווען מיט דעם חרבונה? דער חרבונה האט אונז געזאגט איין זאך, ער האט אונז געזאגט מען זאל אויפהענגען המנ'ן, אבער וואס האט ער צוגעלייגט? הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך. וואס ער האט גערעדט גוטס אויפן קעניג. ווען האט ער גערעדט גוטס? דאס איז דער פריעריגער קאפיטל וואס דאס איז קאפיטל ו' וואס כ'האב פריער געזאגט וואסארא שייכות האט דאס דא מיט דעם גאנצן נס. ווייל ווען ס'קומט ווען נישט ארויס אז מרדכי האט גערעדט גוטס אויפן קעניג, האט חרבונה נישט צו זאגן פארן קעניג, ער האט נישט פארוואס ער זאל אים אפערן א גיי הענג אויף המן'ן אויפן בוים וואס ער האט אנגעגרייט פאר מרדכי. דאס וואס ער איז געווען אשר דיבר טוב על המלך, דאס איז געווען די שליסל פון די גאנצע ישועה. און דאס איז וואס אונז מוז מיר וויסן. פאר משיח עט קומען, עט קומען אליהו הנביא מבשר זיין די גאולה חרבונה געווען דא אויכעט אליהו הנביא און אזוי האט זיך אנגעהויבן די ערשטע ישועה ווען מען האט אנגעהויבן נאכדעם צו בויען דעם צווייטן בית המקדש און אזוי עט זיך אנהייבן אונזער גאנצע ישועה וויאזוי צו מיר ארויסגיין פון דעם גלות. יעצט, ס'איז דא צוויי פרשות וואס רעדן פון דעם ענין פון תמחה זכר עמלק. איין פרשה איז אין פרשת בשלח, ס'הייבט זיך אן קאפיטל י"ז פסוק ח', ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, און ס'לאזט זיך אויס סוף פרשת בשלח. ויאמר כי יד אלקייס כה מלחמה לה' בעמלק מדור דור אזוי לאזט זיך אויס קאפיטל י ז פסוק ט ז, און אין פרשת כי תצא איז נאכאמאל דא דער ענין פון זכור את אשר עשה לך עמלק, ס'הייבט זיך אן קאפיטל ק ה פסוק י ז און ס'לאזט זיך אויס. פסוק י ט, ס'הייבט זיך אן זכור את אשר עשה לך עמלק און ס'לאזט זיך אויס תמחה זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח. יעצט ווערט געברענגט אין די קבלה ספרים אז ס'איז דא הונדערט און זעקס און זעכציג אותיות אין די צוויי פרשות. צווישן בשלח און כי תצא איז דא הונדערט און זעקס און זעכציג אותיות. און אויך איז דא הונדערט און זעקס און זעכציג פסוקים אין די מגילה. יעצט דאס וואס איך האב ענק געזאגט פון אנפאנג, איך האב געפרעגט וויאזוי לויטן רמבן קען מען צולייגן א נייע זאך, ס'שטייט נישט אין די תורה אונז ווייס מיר דאך אלה הדברים מען קען נישט צולייגן גארנישט, האב איך ענק געזאגט אז משה רבינו ווען ער איז געשטאנען אויפן בארג סיני האט ער געהערט האט ער באקומען פונעם אייבערשטן די גאנצע מגילה אויך די מגילת אסתר האט ער באקומען אין די צייט ווען ער איז געשטאנען אויפן בארג סיני. יעצט וואו דאס אלעס מרומז געווען, דאס איז די צוויי פרשות פון פרשת בשלח און פון פרשת כי תצא, און דאס האט הונדערט און זעקס און זעכציק אותיות, און אין יעדן אות איז געשטאנען א גאנצע פסוק, וואס דאס זענען די הונדערט און זעקס און זעכציק פסוקים וואס ס'האט. די מגילת אסתר. יעצט, ס'שטייט אז די מדרש ברענגט בלילה ההיא נדדה שנת המלך. ער איז פארשלאפן, ער, ער איז פארוואגלט געווארן זיין שלאף, ער האט נישט געקענט שלאפן. זאגט דער מדרש אז ס'איז געקומען מלאך גבריאל און ער האט אים דריי הונדערט און פינף און זעכציג מאל ארויסגעשלעפט פון בעט און אראפגעווארפן אויף דר'ערד. יעצט, איך מיין ווען איינער שלעפט איינעם ארויס איינמאל פון בעט און ווארפט אים אויף דר'ערד, קען ער שוין נישט שלאפן. וואס האט אים געדארפט דער מלאך גבריאל שלעפן דריי הונדערט און פינף און זעכציק מאל? איינמאל צוויי מאל וואלט אויך גענוג געווען. יעצט, די גמרא לערנט אונז אויכעט אז איבעראל וואו ס'שטייט המלך מיינט מען דער אייבערשטער. זאגט דער מדרש, ער פרעגט א קשיא, ווי קענסטו זאגן בלילה ההוא נדדה שנת המלך, אונז האמער דאך א כלל, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, דער אייבערשטער שלאפט נישט, נישט דא קיין שינה, מען זאגט ראש השנה יום כיפור שינה אין בפניניו, נישט דא ביים אייבערשטן קיין געשלאפעריי, וואס הייסט בלילה ההוא נדדה שנת המלך? דער מדרש עשה עצמו כאילו הוא ישן, דער אייבערשטער האט נישט געשלאפן, ער האט זיך געמאכט ער שלאפט, ער האט געמאכט אז ער הערט נישט יעצט קיין תפילות ישראל, ער האט שוין אפגעזיגלט און דאס איז עס, ס'איז געענדיגט, ס'איז א כליון פון כלל ישראל. מרדכי געווען א. גלגול פון יעקב אבינו שטייט אין די קבלה ספרים, און ס'האט זיך אויסגעלאזן און דער אייבערשטער האט געוואלט ענדיגן חלילה מיט כלל ישראל. זאגט דער מדרש, ער האט זיך געמאכט ווי ער שלאפט, און אזוי שטייט אין פסוק, העירה למה תישן ה', דוד המלך וויינט, רבונו של עולם, וואס שלאפסטו? וואס זענען די דרײַ הונדערט און פֿינף און זעכציק? די דרײַ הונדערט און פֿינף און זעכציק זענען די לא תעשה'ס. יעדע לא תעשה האט צו טוהן. ס'ווערט געברענגט אין בני יששכר אז יעדע לא תעשה האט צו טוהן מיט אן אנדערן טאג פונעם יאר. ער זאגט למשל א גיד הנשה האט צו טוהן מיט תשעה באב וועגן דעם האט מען געקענט חרוב מאכן דאס בית המקדש. יעצט, ס'איז דא א פסוק אין פרשת משפטים אין קאפיטל כ ב פסוק כ ז, אלקים לא תקלל, ונשיא בעמך לא תאור. יעצט, פון דעם לערן איך ארויס צוויי זאכן, די ערשטע זאך לערן איך ארויס, אלקים לא תקלל, דאס איז אזהרה לברכת השם, און אויכעט אזהרה לקללת דיין. יעצט אין פסוק שטייט קיינמאל נישט ארויס חלילה ווען איינער איז מקלל, ס'שטייט נאר ברכת השם, ס'איז אזא שטארקער חטא חלילה ווען איינער איז מקלל השם. אז דער פסוק נוצט עס אפילו נישט מיטן לשון מקלל השם, ס'הייסט גאר ברכת השם. יעצט, אין חינוך אין מצוה ע' שטייט אזוי, מצוה ע' מוציא שם שמים לבטלה, זאגט ער משרשי המצוה בברכת השם, די שורש פון די מצוה פונעם ברכת השם, יעצט ווען איינער חלילה איז מברך את השם איז ער חייב סקילה מיט עדים און אן עדים איז ער חייב כרת, איז דאס איז געווען אויכעט וואס מען האט הוציא את המקלל, יעצט שטייט אזוי לפי שמתרוקן האדם במאמר הרע ההוא מכל טובה, ווען א מענטש זאגט חלילה. ער איז מברך את השם. ס'אויך דא אויף ענגליש זאגט מען עס אסאך מאל ווען מען ווערט גערעגט זאגט מען דעם אייבערשטנ'ס נאמען און נאכדעם לייגט מען צו א ווארט דעם. דאס איז פון די גרעסטע עבירות וואס איז דא אין די תורה. זאגט דער חינוך אז א מענטש ווערט אויסגעליידיגט מיט דעם שלעכטן ווארט פון אלעם גוטן וואס דער אייבערשטער וויל אים געבן צו ער האט אים באשריבן צו געבן צו ס'דארף זיך אים קומען. וכל הוד נפשו און זיין גאנצן הוד וואס איז די לויטערקייט די קלארקייט פון זיין נפש נהפך למשחית ווערט גאר א משחית והנה הוא נחשב ער ווערט גערעכנט כבהמות אזוי ווי בהמות כי באותו דבר מיט די זאך ממש שהבדילו ה' וואס דער אייבערשטער האט אים אפגעשיידט לטובה צום גוטן. אז ער קען רעדן און א בהמה קען נישט רעדן, ובו נעשה אדם און מיט דעם וואס ער קען רעדן ווערט ער א מענטש, והוא הדיבור שנבדל בו ממין הבהמה, און דער דיבור וואס ער איז מיט דעם אפגעשיידט פון די בהמה ווייל ער קען רעדן, מבדיל הוא את עצמו לדעת איז ער זיך אליין שיידט ער זיך אליין אפ פון מענטשליכקייט, ומוציא עצמו לגמרי מכל גדר הדעת. און ער נעמט זיך ארויס אינגאנצן פון גדר הדעת, ונעשה כשרץ, ער ווערט אזוי ווי א שרץ, נמאס וואס ער איז פארמיאוסט, ונאלח, און ער פארעקלט, ולמטה ממנו, און נאך נידריגער פון דעם אויך, ער ווערט נידריגער ווי א שרץ, א פארמיאוסטער שרץ. ועל כן הזהירתנו התורה, האט אונז די תורה געווארנט על זה אויף דעם, כי הקל, ווייל דער אייבערשטער הטוב וואס ער איז גוט, יחפץ בטובתו, וויל אין די טובה פון מענטשן פון מענטשן, וכל דיבור ודיבור, יעדער דיבור הגורם מניעת הטובה ממנו, וואס דאס איז גורם א מניעת הטובה, יבוא כנגד חפצו ברוך הוא, קומט קעגן דעם חפץ פונעם אייבערשטן, דער אייבערשטער וויל אים טון גוטס, און מיט דעם וואס ער איז חלילה מברך השם, איז גייט עס פונקט פארקערט. יעצט זאגט ער ווייטער דער חינוך, טאמער איינער איז חלילה מברך את השם, פרעגט מען אויס די עדים פונקטליך, וויאזוי ער האט געזאגט מיט א כינוי זאגט מען יכה יוסי את יוסי כ'וויל נישט ארויס זאגן דעם הייליגן באשעפערס נאמען אז ער האט חלילה מברך געווען איז זאגט ער אבער אז נגמר הדין מוציאין כל אדם לחוץ ווען מען ענדיגט שוין דעם דין נעמט מען יעדן ארויס אלע עדות ושואלין את הגדול שבעדים ואומר לו מען זאגט אים אמור מה ששמעת בפיר זאג פונקטליך וואס ער האט ארויסגעזאגט, אז ער איז געווען חלילה א מברך את ה' מוז עס דער איד נאכזאגן, והוא אומר און ער מוז עס זאגן, והדיינים עומדים על רגליהם און די דיינים שטייען אויף זייערע פיס וקורעים און זיי רייסן זיך קריעה ולא מוחין. בקיצור. און זיי ווינקען נישט. ועד השני אומר, און דער צווייטער זאגט. ער טאר שוין נישט נאכאמאל זאגן פונקטליך וויאזוי יענער האט מברך את השם געווען, נאר ער זאגט אף אני כמוהו, איך האב פונקט אזוי געהערט ווי ער, אף אני כמוהו שמעתי, ואם היו עדים רבים, כולם אומרים כן. און טאמער ס'איז געווען אסאך עדות האט יעדער די זעלבע געזאגט. און די חזל לערנען אונז אז א מגדף אף על פי שחזר תוך כדי דיבור, יעדע זאך תוך כדי דיבור קען מען דאך חוזר זיין, איז אויכעט נסקל געט מען אים אויך סקילה. אזוי הארב זענען די אלע זאכן יעצט. און ס'שטייט אויכעט אז כל השומע ברכת השם מפי ישראל חייב לקרוע, יעדער ווער ס'האט עס געהערט מוז זיך אויכעט קורע זיין. יעצט זאגט דער חינוך ווייטער. וכל העדים והדיינים און די עדים מיט די דיינים סומכין אחד אחד על ראש המגדף.

סמיכה הייסט מ'זאגט אים קוק ביסט דיר אליין שילדיג דו ביסט גארנישט ווערט קוק האסט דיר אליינס גורם געווען די אלע זאכן דאס איז טאמער מ'איז חלילה מברך את השם די מגילה זאגט חרבונה אחד מן הסריסים הנה העץ אשר הכין המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן גבוה חמישים אמה ויאמר המלך תלוהו עליו וחמת המלך שככה. אידישע קינדער זענען געווען אין דעם טונקלסטן חושך, זענען געווען אין גלות באלד זיבעציג יאר און ס'איז געקומען אזא קעניג ווי אחשורוש און ער האט זיי אנגעטון צרות און דער אייבערשטער האט געזאגט איך ברויך נישט מער כלל ישראל פינישד עד כאן. עס איז נכתב ונחתם בטבעת המלך, וואס האבן אידן געטוהן? אשר דיבר טוב על המלך, מען האט נאך אלץ גערעדט אויפן הייליגן באשעפער גוטס, מען האט נאר געטראפן דאס גוטס אין יעדע זאך, א מענטש איז אמאל א גרויסער עושר און דער אייבערשטער נעמט אים צו דאס עשירות, הייבט ער אן מחרף און מגדף צו זיין, רבונו של עולם פארוואס? כ'האב נישט געגעבן גענוג צדקה? כ'בין נישט געווען אזא וואוילער איד? כ'בין געגאנגען אין מקווה יעדן טאג, כ'האב געדאוונט מיט מנין יעדן טאג, כ'האב אפילו געמאכט מנין ביי מיר אין אפיס, פארוואס טוסטו דאס צו מיר? ווען דער מענטש זאגט דאס איז ער א מחרף און מגדף. ס'קען זיין הרעותי את מעשיי, ס'קען זיין ס'האט צו טון מיט פריעריגע גלגולים. און עס קען זיין דו האסט געגעבן צדקה פאר זאכן וואס מען טאר נישט, קען זיין דו האסט דיר צופיל תענוגים נאכגעגעבן, און עס קען זיין נאך א זאך, אמאל האסטו נישט גענוג געדאנקט דעם אייבערשטן, ס'איז נישט געווען גענוג דיבר טוב על המלך, ווייל אן עושר פילט נישט וואס דאס הייסט אן ארעמאן, האט דער אייבערשטער געזאגט קום כ'וועל דיר ווייזן יעצט וואס דאס הייסט צו זיין א ארעמאן, און אז דו וועסט אמת'דיג בעטן דעם אייבערשטן וועט ער דיך צוריקשטעלן צו זיין אן עושר. דאס קען זיין איז דא דער גרויסער אינפלעישאן וואס דא גייט פאר, דער אינפלעישאן איז מ'האמער אזויפיל שוואוילטאג געהאט און אזויפיל געלט און קיינער האט נישט אינזין געהאט אשר דיבר טוב על המלך רבונו של עולם כ'האב דיך ליב כ'ווייס דו געסט עס מיר ס'קומט זיך מיר נישט און כ'דאנק דיר דערפאר. דער אשר דיבר טוב על המלך האט געפעלט, האט דער אייבערשטער געזאגט כ'וועל ענק ווייזן וויאזוי עטס וועטס אויסזען אן א פרנסה, און דעמאלטס וועט עטס ענק אנהייבן צו דערמאנען אז ס'דארף זיין אשר דיבר טוב על המלך. ס'דא א מדרש, רבי שמשון אוסטרופאליער ברענגט דעם מדרש, אז אחשורוש. האט געקענט געוועלטיגן אויף די אידן נאר ווייל ס'איז געווען מאז שנעשו משום שנעשו ישראל מך ורש זענען געווען זייער ארעם, ס'איז געווען זייער א גרויסע עניות דעמאלטס צייט. יעצט ער ברענגט רבי שמשון אסטראפולי אין זיינע הייליגע סודות זאגט ער אזוי מך.

רייש שין, רש, און אז דו נעמסט ארויס די אלף למד פון מיכאל בלייבט מך, זאגט ער וועגן דעם האבן אידן געהאט אזויפיל פראבלעמען דעמאלטס ווייל זיי האבן ארויסגענומען, זיי האבן נישט געדענקט אז ס'זאל זיין דיבר טוב על המלך, מ'זאל זאגן שקויעך רבונו של עולם. איז ווען אסתר האט געזעהן די אלע צרות, זי איז אריין אין בית הצלמים פון אחשורוש, דאס מיינט מען זי האט געזעהן אז די אידן האבן זיך אביסל פארלוירן, און ס'איז נישט קיין, מען באדאנקט נישט דעם אייבערשטן אז ס'איז חלילה א ענין פון מברך את ה', פארקערט,

און ווייל זי האט זיך דערמאנט פון דעם הייליגן באשעפער, און אין די צייט פון דעם ארעמקייט און פון דעם שפלות, האט זי נאך ווייטער געזאגט, לך כנוס את כל היהודים, אונז זעמיר ווייטער דעם אייבערשטנס. דאס האט געברענגט די ישועה. יעצט, די ספרים ברענגען אז דער פסוק אין קאפיטל ז' פסוק ט', ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך, דאס אז דו'סט נאכציילן וועסטו זעהן אז דאס איז דער פסוק וואס דאס איז מכוון אין פרשת בשלח, וואס דארט פלאצט זיך אויס, ויאמר כי יד על כס קה מלחמה לה' בעמלק מדור דור, דאס איז די געוואלדיגע מלחמה לעמלק מדור דור, ווען ס'גייט פאר א איד גוט האט ער א פראבלעם אז ער פארגעסט אשר דיבר טוב על המלך, ווען ס'גייט אים חלילה נישט גוט הייבט ער אן צו חלילה זיין א מברך את השם. און דאס איז די גרעסטע עבירה'ס וואס איז דא. און דאס איז דער טאג פון פורים. דער טאג פון פורים איז געמאכט. ס'האט אין זיך אזא אור הפלא ופלא אז ס'געבט חיזוק אויף א גאנץ יאר. און דאס איז געמאכט אז ווען ס'קומט דער טאג פון פורים זאל מען זיך אריינבאקן אין דעם הארץ אז דאס איז מלחמה לה' בעמלק מדור דור. עמלק פרובירט אשר קרך ער מאכט דיך שוואך און קאלט, ווען דער אייבישטער געט דיר עפעס רעדסטו דיר איין כוחי ועוצם ידי, און אזוי ווי די ספרים טייטשן כוחי ועוצם ידי, ס'שטייט אז דו'סט קומען אויף ארץ ישראל, דו'סט טרעפן איינגעפלאנצט אלעס פון אלעם גוטן, זאלסטו דיר נישט איינרעדן כוחי ועוצם ידי, פרעגן די אלע ספרים א קשיא, וועלכער מענטש טראכט אז ער האט עס געטון ווען ער ווייסט ער איז געקומען צו א פארטיג לאנד און אלעס איז געווען אנגעפלאנצט? זאגן די ספרים אז מען רעדט זיך איין מען איז עס ווערד, דאס הייסט געזאגט כוחי ועוצם ידי, דו ביסט נישט ווערד, דער אייבערשטער געבט דיר א מתנת חינם פאר יעדן מענטש, נישט ווייל ער איז ווערד. איז דאס איז די ערשטע חלק אין די מלחמה ווען ס'גייט דיר גוט, און נאכדעם חלילה אז ס'גייט דיר נישט גוט ווערט מען א מברך את השם, אזוי ווי ס'איז דארט נאך די פרשה פון די מקלל את השם. מען הייבט אן צו זאגן רבונו של עולם פארוואס און איך בין געווען גוט איך האב חתונה געהאט פארוואס געסטו מיר נישט קינדער דא גייט מיר נישט די פרנסה פארוואס איך בין געווען וואויל איך שטיי אויף יעדן טאג צום זמן קריאת שמע איך דאווען איך לערן און נאכדעם הייבט מען אן טאמער חלילה עס גייט נישט שידוכים הייבט מען אן פארוואס נישט וואס האב איך דען געטון שלעכטס און אז טאמער איך האב שוין געטון עפעס וואס האבן די קינדער דארפן צו ליידן מען הייבט אן צו האבן טענות כסדר אויפן רבונו של עולם, מען פארגעסט אז דאס איז א מקלל את השם און דער חינוך זאגט ווען איינער לאזט זיך אריין אין די דרכים, איז באותו דיבור ממש שהבדיל השם לטובה בו נעשה אדם, ער ווערט א מענטש פון דעם וואס דער אייבערשטער געבט אים אז ער זאל קענען רעדן והוא הדיבור, שנבדל בו ממין הבהמה, מבדיל את עצמו לדעת ומוציא עצמו לגמרי, ער נעמט זיך אינגאנצן ארויס מכל גדר הדעת ונעשה כשרץ ונאלח למטה ממנו. מורא'דיגע ווערטער! און דער אייבערשטער וויל כי הקל הטוב יחפץ, ער וויל בטובתינו, וכל דיבור ודיבור הגורם מניעת הטובה ממנו יבוא כנגד חפצו ברוך הוא, און יעדעס ווארט וואס ער רעדט, וואס דאס וועט אים צונעמען דאס גוטס, דאס איז פונקט דער היפך וואס דער אייבערשטער וויל. יעצט אין א פריעריגע מצוה זאגט דער חינוך אין סימן סמך ט, איז ער מסביר אז עס שטייט אלקים לא תקלל, און נאכדעם איז דא דארטן ביי די פרשה ווען מען האט דעם מקלל איינגעזעצט שטייט הנוקב את ה' מות יומת, איז ער מסביר אז ס'איז דא צוויי זאכן. דארטן איז דער עונש און דא איז די אזהרה, ווייל איבעראל פרעגט די גמרא עונש שמענו אזהרה מנין? יעצט דער חינוך זאגט א יסוד פארוואס דארף אייביג זיין א אזהרה, זאגט ער ווייל טאמער ס'וואלט ווען געווען אן עונש און ס'וואלט נישט געווען א אזהרה וואלט עס געווען פונקט ווי מ'זאגט זאלסט נישט טון די זאך ווייל דעמאלטס וועט דיך דער אייבערשטער שטראפן. איז דער פשט אז איך האב א בחירה, איך קען עס יא טוהן און איך קען עס נישט טוהן, נישט מקבל זיין דעם עונש זאל איך עס נישט טוהן, און אויב ס'הארט מיך נישט מקבל צו זיין דעם עונש זאל איך עובר זיין אויף די מצוה. און דאס איז נישט וואס דער אייבערשטער וויל. דער אמת'ער ווילן פון אייבערשטן איז. אז מען זאל אלא שהקל לטובתינו מנענו בדברים, דער אייבישטער איז אונז מנייע פאר אונזער טובת וועגן פון זאכן, נאר והודיענו בקצתם העונש המגיע לנו, ער זאגט אונז אויף אסאך זאכן וואס דער עונש איז, מלבד העברת רצונו שהיא קשה מן הכל, דאס וואס מען איז עובר אויפן אייבישטענס רצון דאס איז נאך ארגער פון אלעם. דער עונש איז אן עונש, אבער דאס וואס מ'איז עובר אויפ'ן אייבערשטנ'ס רצון איז נאך ארגער, וועגן דעם געבט אונז קודם דער אייבערשטער א זאג וואס ער וויל, דאס איז די אזהרה, און נאכדעם זאגט ער אן עונש, יו נאו. אבער דאס אז מ'פאלגט נישט דעם אייבערשטן, די אזהרה, איז נאך ארגער ווי דער גאנצער עונש. דאס זאגט דער חינוך פריער אין מצוה סמך ט, שלא לקלל הדיינים. און איז מסביר אז דאס מיינט מען א ברכת השם אויכעט. יעצט אונז געפינען מיר ווען דוד המלך איז אוועק געלאפן פון שאול המלך איז ער אנגעקומען צו נוב עיר הכהנים האט ער געפרעגט נוב עיר הכהנים צו זיי האבן דא עפעס האבן זיי געזאגט א א וואפן מען זאל זיך קענען שיצן מיט דעם האבן זיי געזאגט ניין אונז האמער גארנישט נאר חרב פון גלית הפלשתי האט דוד המלך געזאגט געטס מיר דעם חרב שטייט אין פסוק ער האט געזאגט אז די חרב איז אין כמוה און נתנה לי מ'זאל עס געבן פאר מיר, יעצט ס'ווערט געברענגט אז דוד המלך האט נאכדעם געלייגט דעם שווערד אין משכן ווען ער האט געבויעט די משכן, ווען ער האט צוזאם געשטעלט די משכן, יעצט וואס איז געווען די גרויסקייט פון דעם שווערד? איז דא א ספר כתם אופיר דאס איז פונעם הייליגן קאמארנער ברענגט ער גרויסע סודות וועגן די מגילה, איינע פון די זאכן וואס ער זאגט אז בגתן און תרש דאס איז געווען דער סמך מם און תרש דאס איז געווען די די זיווג דאס איז די לילית די לילית הרשעה די סמך מם איז די זכר חלק און די לילית איז די נקבה זאגט ער אז בגתן איז געווען דער שם תיו נון הא תיו נון הא דאס איז איינע פון די שמות פון די עיין בית זאגט ער, און אין דעם האט געהאט אן אחיזה בגתן, דאס איז דער סמך מם, און ער זאגט אויך אז גלית הפלשתי שווערד דאס איז געווען דער אז ס'האט געהאט אן אחיזה אינעם שם פון תיו נון הא עס איז הויעכע עניינים אבער איך וויל נאר רעדן וואס אונז קען מיר פארשטיין למעשה. האט דוד המלך געזאגט, געב מיר דעם שווערד. נתנה לי, זאגט ער, נתנה דאס איז די תיו נון הא און עס האט א עקסטערן נון, וואס דאס איז מרומז אויף די העכסטע קליפות. יעצט זאגט ער נאך מער, אז אין קאפיטל ס"ט אין תהילים, ס'איז פסוק כ"ח, שטייט תנה עוון על עוונם, ואל יבואו בצדקתך, זאגט ער תנה, אזוי זאגט דער כתם אופיר דער הייליגער רבי אייזיקל קאמארנער אז דאס איז דער שם פון תיו נון הא און דוד המלך האט זיך געבעטן דא תנה עוון על עוונם ואל יבואו בצדקתך ימחו מספר החיים עם צדיקים אל יכתבו אז זיי זאלן ווערן אויסגעמעקט פון ספר החיים און ממילא האט מען זיי געהאנגען און אזוי ווי מען האט זיי געהאנגען איז עס געווארן חמת המלך שככה. יעצט ווי קומט עס דא אריין? וועל איך ענק זאגן א מורא'דיגע נקודה. וואס איז געווען דער חטא פון גלית הפלישתי? שטייט אין פסוק אז ער איז חרף מערכות אלוקים חיים, ער האט חלילה מברך את השם געווען. און וועגן דעם האט אים דוד המלך געהארגעט. יעצט לאמיר צוריקקומען דא צו בגתן און תרש. בגתן און תרש האבן געוואלט הרג'נען מרדכי. פארוואס האבן זיי געוואלט הרג'נען מרדכי? וואס האבן זיי געוואלט הרג'נען? איז וועגן דעם ווייל ס'שטייט ומרדכי יושב בשער המלך. דאס איז געווען זיין חטא. מרדכי הצדיק איז געזעסן ביים שער המלך. און די קליפות קענען נישט אנקוקן ווי אידן האבן אביסל עולם הזה מיט אביסל מנוחה, זיי קענען דאס נישט צוקוקן, ווילן זיי זיי אומברענגען. זענען זיי געווען אימשטאנד אומצוברענגען אחשורוש'ן אבי מרדכי זאל נישט קענען זיצן בשער המלך. און דאס איז די גאנצע זאך וויאזוי אונז זעמיר אין גלות, אונז זעמיר אייביג אין גלות, דער גוי האט אונז פיינט, און ווען ער רעדט סתם אויפן איד אז אלעס איז דער איד שולדיג, מיינט ער נישט דעם איד, ער זאגט נאר נישט ארויס וואס ער מיינט, ער מיינט כביכול מברך את השם צו זיין, און דאס זענען די קליפות. און מיט דעם דארף מען זיך אומשלאגן. מרדכי און אסתר קומען ביידע פון שבט בנימין. ס'איז געווען די שטיינער פון חושן איז געווען. אודם פטדה וברקת נופך ספיר ויהלום לשם שבו ואחלמה תרשיש שוהם וישפה וואס הייסט ישפה ישפה געווען בנימין זאגט דער מדרש יש פה ער האט א מויל אבער ואינו מדבר ער רעדט נישט ער באקלאגט זיך נישט ביי וידום אהרן זאגט דער מדרש היה לו לומר אהרן האט יא געהאט וואס צו זאגן ער איז נישט וועגן דעם שטיל געשוויגן ווייל ער האט נישט געהאט וואס צו זאגן ער האט געהאט וואס צו זאגן. נאר ער האט נישט גערעדט. פארוואס? ווייל ער האט געוואוסט אז מען רעדט נישט און מען איז מקבל דעם אייבערשטנ'ס גזירות. דאס איז דער גרעסטער תיקון וואס איז דא, און וועגן דעם האט זוכה געווען אהרן אז דורך זיינע צוויי קינדער איז ויקדש בם, זאגט אים משה, איך האב געמיינט אז דורך מיר אדער דורך דיר איז דעם אייבערשטנ'ס נאמען געהייליגט געווען, דערווייל ניין, די צוויי קינדער זענען גרעסער פון אונז ביידע. דאס זענען די אינעווענדיגסטע באהאלטענע סודות וואס דער אייבערשטער האט זיינע וועגן. ישוע איז בגימטריא פרנסה. אז א מענטש זאגט נישט און ער באקלאגט זיך נישט, און ער לויבט דעם אייבערשטן ווען ס'גייט אים גוט און אפילו ווען ס'גייט אים נישט גוט, דעמאלס קומט ער צו צו די גרעסטע מדריגות. מ'דערציילט א מעשה אז ס'אמאל געפארן אין באן אסאך חסידים, יעדער האט דערציילט ווי גרויס זיין רבי איז, ער קען מאכן מופתים, און יעדער רעכנט אויס די מופתים. געזעסן דארטן עפעס א חבדניק און ער האט אויסגעהערט, פרעגט מען אים און וואס זאגט איר צו אייער רעבן? זאגט ער כ'וועל אייך דערציילן א מופת פונעם רעבן פונעם צמח צדק, כ'האב געהאט אסאך געלט א בייטל מיט געלט, און כ'האב נישט געוויסט ווי עס אריין צו לייגן האב איך געפרעגט דעם רעבן ווי לייגט מען אריין דאס געלט? האט די רבי געזאגט אין עפעס א געשעפט, האב איך געזאגט רבי מען קען דאך ניט אריינלייגן דאס גאנצע געלט אין איין געשעפט טאמער חלילה וועט עס פארלוירן ווערן די געלט וואס וועט מען טאן? האט אים די רבי געזאגט פאלג איך זאג אייך איין געשעפט איז א גוט געשעפט, זאגן די אידן נו נו וואס איז געשען? זאגט ער וואס הייסט וואס איז געשען איך האב פארלוירן יעדע פעני איך בין געבליבן אן עני ואביון, זאגט ער נו דאס איז א מופת פון א רעבן? זאגט ער זיכער, דער מופת איז אז איך בין געבליבן א חסיד. א מענטש דארף בלייבן א חסיד פונעם רבונו של עולם אפילו ס'דאכט זיך אים אמאל אז ס'גייט אים נישט וויאזוי ער וואלט געוואלט ס'זאל אים גיין. יעצט, וואס איז געווען באמת די גאנצע פורים? דער באמת'ע פראבלעם איז געווען ווייל זיי זענען אריינגעגאנגען על גנזי המלך, אזא מין מלחמה האט כלל ישראל נאך קיינמאל נישט געהאט, אז מ'זאל אריינגיין על גנזי המלך, כ'האב ענק געזאגט ס'דא די יחידה שבנפש וואס דאס קען מען נישט מטמא זיין, און המן הרשע האט געקענט צוקומען צו דעם יחידה שבנפש און חלילה עס מטמא זיין פאר כלל ישראל, וועגן דעם.

די געוואלטיקייט פון דעם יום טוב פון פורים וואס ס'קומט, מ'האט אונז געוואלט צונעמען די יחידה שבנפש, דאס גרעסטע התקשרות וואס אונז האבן צום אייבערשטן אפילו ווען מ'איז זינדיג, און דעמאלטס וואלט חלילה געווען אידן פארפאלן אויף אייביג. יעצט. מ'האבן דאך פריער גערעדט אז דער אייבערשטער האט אונטערגעשריבן נכתב ונחתם בטבעת המלך, וויאזוי האט טאקע דער אייבערשטער געקענט אוועררייטן די נכתב ונחתם? איז דא פון מהר"ל א מורא'דיג טיף ווארט, דער מהר"ל זאגט די אידן זענען טאקע געשטארבן, נישט פיזיש, מען רעדט זייער גייסט אלעס איז געשטארבן, נאר וויבאלד זיי האבן זיך מיט אזא מסירות נפש צוזאמגענומען לך כנוס את כל היהודים האט זיי דער אייבערשטער ממשיך געווען אן אור פון נאכן זיבעטן טויזנט. ס'א מחלוקת פון די גמרא רב און שמואל צו אין בין עכשיו לימות המשיח אלא שעבוד מלכות בלבד צו נישט. לויט איין דעה אין די גמרא איז ווען משיח עט קומען זיין אלעס די זעלבע אזוי ווי יעצט, קליימער סטריט, בעדפארד עוועניו, קרית יואל אלעס עט זיין, ס'עט נאר זיין איין זאך מ'עט נישט האבן קיין שעבוד מלכות. און לויט די אנדערע דעה פון די גמרא איז אז ס'עט זיין אויף א העכערע מדריגה. איז דער מהרל איז מסביר דאס מחלוקת איז נאר אינעם זעקס טויזנט, נאכן זעקסן טויזנט וועט דער אייבערשטער מחדש זיין זיין די וועלט, עט זיין לויט יעדן סיי לויט רב סיי לויט עט זיין א רוחניות'דיגע וועלט, און די גאנצע שאיפה עט זיין נאר צו טון אין דעם אייבערשטן ס'עט נישט זיין קיין רע. יעצט ווען דער אייבישטער האט געזען די אידן האבן תשובה געטון, האט דער אייבישטער גענומען דעם אור פונעם זיבעטן טויזענטן און עס אריינגעלייגט יעצט אין דעם גרויסן צמצום, וואס דעמאלטס איז געווען אינגאנצן צוויי אהאלב טויזענט צו דריי טויזענט יאר וואס די וועלט איז געשטאנען, ער האט אריינגעברענגט דעם זעלבן אור וואס ס'איז באשאפן געווארן די וועלט אין די ל"ו נרות, די ל"ו שעות, דעם זעלבן אור האט ער אריינגעברענגט פון אן אנדער פלאץ. פון א פלאץ ווי ס'איז נישט דא קיין צמצום, ווי ס'איז אלעס קדושה, ווי ס'איז נישט דא קיין רע, און דעם אור האט ער מחיה מתים געווען, נאכאמאל אויפגעלעבט די אלע צובראכענע נשמות וואס זענען געווען דעמאלטס אין די טונקלסטע צייט צווישן די צוויי בית המקדש, און צווישן די גרויסע צרות וואס אידן האבן דעמאלטס מיטגעמאכט, אז המן האט געהאט אזא מין מלחמה מיט די אידן, וואס דאס איז קליפת עמלק, אז ער האט געוואלט אריינגיין הגם לכבוש את המלכה עמי, בבית, ער האט געוואלט נעמען די נקודה די קוצו של יוד און מטמא זיין, און ממילא איז דער געוואלדיגער אור פון פורים איז אזוי הויעך, ווייל דער אור איז נישט אן אור וואס דער אייבערשטער האט דא מחדש געווען עפעס א שטיקל אור, ער האט געמוזט ברענגען. אימפארטן פונעם זיבעטן טויזענטן, א זאך וואס די וועלט האט נאכנישט געזען, און ער האט עס אריינגעברענגט אינעם טאג פורים, און דאס איז דער געוואלדיגער טאג פון פורים, און דאס איז די גרויסע סודות פון פורים פארוואס עס איז אזוי הייליג, יעצט ווען ער האט זיך דערפילט אזא גרויסע קדושה, דער גוי האט דאך עס אויך געפילט, דער אייבערשטער האט דאך עס אימפארטירט פאר איבעראל, האט ער געפילט אזא גרויסע קדושה אז ער האט געגעבן א זאג אז מען זאל אים אנטוהן אז. לבוש אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראש ער האט זיך פאר, די קליפה איז אזוי געפלויגן אין די וועלט אז ער האט גאר געוואלט דעם כתר מלכות פון כביכול פונעם אייבערשטן, ער רעדט דאך דא א מלך און א מלך הייסט דאך דער אייבערשטער בפנימי פנימיות, ווייל דער סוף גייט זיין. געזאגט אז ווען ס'וועט שוין קומען טאקע די גאולה, דעמאלטס שטייט דאך ויטו שכם אחד לעבדך ויאתיו כל לעבדך ויברכו שם כבודך ויגידו באיים צדקך וידרשוך עמים לא ידעוך, אלע גוים וועלן האבן אן עליה זיי וועלן פארשטיין געטליכקייט אזוי ווי דער אייבערשטער האט טאקע געוואלט לכתחילה פארן חטא פון אדם הראשון. און ממילא וועט ער פארשטיין וואס דער הייליגקייט פון דעם טאג פורים איז, ס'איז נישט סתם אן אור וואס קומט אראפ אזוי ווי שבת ווערט אביסל העכער אבער ס'איז אלץ אין דעם געוואלדיגן צמצום פון דעם זעקס טויזענטער יאר פון קליפות וואס אדם הראשון האט ממשיך געווען אויף די גאנצע וועלט, ניין ניין ניין ניין ס'איז עפעס אן אנדערע מין אור אימפארטעד פון. אנדערע עולמות וואס דאס איז קיינמאל אפילו נישט אריינגעקומען אין חטא פון אדם הראשון, דאס איז געבליבן גאנץ און דאס וועט זיין דער אמת'ער אור ווען משיח וועט קומען. און דאס באקומט מען אין פֿיר און צוואַנציק שעה, דעם אור באקומט מען אין די פֿיר און צוואַנציק שעה פון פורים, און ווער ס'האט שכל נוצט עס אויס אז ער הייבט אן צו זען און ער הייבט אן צו פארשטיין אז. אלעס איז דער אייבערשטער, און דער אייבערשטער טוט אלעס, און וואס ער טוט איז גוט, און אז ס'גייט אים חלילה נישט אזוי גוט דארף ער לויבן דעם אייבערשטן, ווייל אין דעם ליגט אריינגעלייגט גוטס, און אז ס'גייט אים זייער גוט טאר ער זיכער נישט פארגעסן צו לויבן דעם אייבערשטן, און דאס איז די געוואלדיגע השפעה וואס דער פורים דארף אונז ברענגען, און טאמער וועלן מיר אויסנוצן דעם פורים אזוי ווי עס דארף צו זיין, דעמאלטס וועט עס זיין א מורא'דיגע, עס וועט ברענגען אריין אין די נשמה אויף א גאנץ יאר אז מען וועט זיך פילן אזוי ווי עס דארף צו זיין, מ'וועט קענען דינען דעם אייבערשטן, מ'וועט קענען ליב האבן דעם אייבערשטן, און מ'וועט קענען אים דאנקען כסדר. עס וועט זיין ויטו שכם אחד לעבדך, און מען וועט קענען באמת דאנקען דעם אייבערשטן ווי עס דארף צו זיין, וועגן דעם פורים זאגט מען נישט קיין הלל אויך נישט, פארוואס זאגט מען נישט קיין הלל? ווייל הלל איז א מורא'דיגע לויב. וואס איך לויב יעצט דעם אייבערשטן ביים דאווענען צו כדומה, פורים איז דער גאנצער טאג איין שטיק לויב, דער גאנצער טאג איז דער זעלבער לויב, ס'איז נישט דא אן עקסטערע איך גיי יעצט לויבן דעם אייבערשטן און זאגן הלל, דאס איז די גאנצע פֿיר און צוואַנציק שעה איז עס אזא אור וואס איז איין שטיק לויב פארן אייבערשטן, און וועגן דעם שטייט אז די גמרא זאגט אז מען דארף זיך מבסם זיין מען זאל נישט וויסן א חילוק צווישן ארור המן לברוך מרדכי, ארור המן מיינט ווען ס'גייט נישט גוט און דו ווילסט חלילה זיין א. מברך את השם און ברוך מרדכי הייסט ווען ס'גייט דיר גוט פארגעסטו צו זאגן פארן אייבערשטן א שכוח, די צוויי זאכן דארף מען מתקן זיין אין דעם טאג און עס אריינבאקן אין הארץ. ס'דא צוויי זאכן, איינס הייסט נסיון העושר און איינס הייסט נסיון העוני. דער עושר, דער ארעמאן, האט א נסיון אז ער איז ארעם. איז דארף ער זען ער זאל זיך חלילה נישט צוקריגן מיטן באשעפער. דער עושר האט א שווערערן נסיון. דו ביסט רייך און דו דארפסט וויסן אז דער אייבערשטער געבט דיר דאס געלט דו זאלסט עפעס קענען טון מיט דעם. דו זאלסט קענען ארויסהעלפן ארעמע לייט, דו זאלסט קענען ארויסהעלפן תורה. נישט זאלסט געבן דיין געלט פאר שטותים זיך צו שלאגן, פאר מלחמות וואס איז לא לצורך. סאו דער נסיון העושר איז אסאך גרעסער ווי דער נסיון העוני. ווייל דער ארעמאן קרעכצט נעבעך, ער האט נישט. דער עושר פארגעסט צו לויבן דעם אייבערשטן. יעצט. ס'קומט יעצט דער פורים ביים טיש, קען מען פועל'ן פרנסה. דארף מען זעהן אז מ'זאל חלילה נישט שיקערן. און מען זאל קענען זאגן די ברכות און מען זאל קענען אינזינען און מען זאל זיך קענען וואשן ערליך, מען זאל קענען בענטשן ערליך, יעצט מען דארף געבן צדקה, מען דארף געבן מחצית השקל, דארף מען געבן תענית אסתר, מען דארף זיך נעמען אין די הענט אריין אויכעט. מיט דעם וועט עטס פארשטיין, דער אייבישטער האט געזאגט פאר שאול המלך אין די הפטורה פון פרשת זכור איז האט דער אייבישטער געזאגט שאול המלך ער זאל אויסהארגענען אגג מיט אלע שעפס און דעמאלטס קומט משיח, ווייל דריי זאכן האט דער אייבישטער אונז באפוילן ווען מען איז אריין אין ארץ ישראל, איינס איז מען זאל שטעלן א מלך, און נאכדעם מען זאל אויסהארגענען אלע זרע של עמלק. און די דריטע זאך איז אז מען זאל בויען דעם בית הבחירה, בויען דעם בית המקדש. יעצט, שאול המלך האט רחמנות געהאט אויף די שעפעלעך, און ער האט זיי נישט געהארגעט. יעצט איז לכאורה איז דא נישט צו פארשטיין. אויב דער אייבערשטער האט געוואלט מען זאל אויסהארגענען גאנץ עמלק, און שאול המלך האט עס נישט אויסגעהארגעט, נו, וויאזוי קומט דא אריין דא דער פורים אינמיטן? קומט דאך אויס אז דער גאנצער פורים איז דאך געשען פאר א זאך וואס מ'האט חלילה נישט געפאלגט דעם אייבערשטן. זאגט דער תפארת שלמה א מורא'דיגן געדאנק. ער זאגט, דער אייבערשטער האט געוואלט מען זאל טאקע נישט אויס'הרג'ענען בסוף מעשה, ווייל ער האט געוואלט אונז געבן דעם גרויסן אור פון פורים. ווייל ווען אונז גיימער אריין פון די וועלט צום ימות המשיח, וואלט מען עס קיינמאל נישט געקענט אויסהאלטן, נאר ס'וואלט געווען א שבירת הכלים און מ'וואלט עס נישט געקענט פארטראגן. אזא אור איז געווען. האט דער אייבישטער געוואלט מאכן אז ס'זאל אריין קומען אביסל פון יענעם אור יעצט אויף דעי וועלט, יעצט אין דעם גרויסן צמצום אין די זעקס טויזנט יאר, און מען וועט זיך צוגעוויינען צוביסלעך, יעדער איד וואס ער האט דורך אין זיין לעבן די אלע פירום'ס האט ער זיך צוגעוויינט ער זאל טועם זיין אביסל פון דעם אור וואס דאס וועט זיין אינעם זיבעטן טויזנטער, און ממילא ווען ס'וועט קומען דער אור פונעם זיבעטן טויזנטער וועט מען קענען זיין ווי מען זאגט אימיון צו עס מען וועט עס קענען מקבל זיין, ס'וועט נישט זיין עפעס א געוואלטיגער אור וואס זאל חלילה געשען א שבירת הכלים, סאו בתוך תוכו פנימיות האט דער אייבערשטער טאקע יא געוואלט אז מען זאל נישט הרג'נען די שעיף כדי מען זאל בלייבן ווייטער אין גלות, ער זאל אונז קענען געבן דעם גרויסן פורים, וואס דער פורים איז אזא אור וואס דאס קומט פונעם זיבעטן טויזענטער,

פון די צייט פון אחשורוש און פון המן און פון מרדכי הצדיק איז געווען העכער ווי די קבלת התורה וואס דאס איז געווען אויפן בארג סיני, ווייל יענץ פון בארג סיני איז געווען פון דעם זעקס טויזענטער מיט דעם גרויסן צמצום מיט די אלע קליפות וואס מען האט זיך געדארפט שלאגן מיט זיי וואס וועגן דעם האט מען געמוזט זיצן אין מצרים און מען האט געמוזט גיין אין די מדבר ביז מען איז צוגעקומען אז מען זאל באקומען די תורה, מה שאין כן דעם ענין פון פורים האט מען געטון מיט אזא אהבת הנס, מ'האט אזוי אנגעהויבן ליב צו האבן דעם אייבערשטן מיט די קדושה פון מרדכי און אסתר וואס האט געזאגט לך כנוס את כל היהודים, אז דאס האט אריינגעברענגט אזא מין אור וואס דאס האט דער אייבערשטער געברענגט פון נאכן זיבעטן טויזנטער, און וועגן דעם האט דער אייבערשטער געקענט משנה זיין הכתב אשר נכתב בטבעת המלך, כאטשיג ס'איז אין להשיב האט ער עס געקענט מאכן אנדערש. דאס איז דער ענין פון שאול המלך. יעצט, ס'שטייט אז נבוכדנצר האט געזען דעם גרויסן נס אז חנניה מישאל ועזריה זענען לעבעדיג געבליבן, האט ער אנגעהויבן צו זאגן אזא מין תהילים, אזא מין לויב פאר'ן אייבערשטן אז ס'וואלט פארשעמט דעם גאנצן דוד המלך'ס תהילים. איז געקומען דער מלאך און האט אים געגעבן א פראסק אויפ'ן פנים, האט ער אויפגעהערט צו זאגן. איז לכאורה ס'איז נישט צו פארשטיין, וואס הארט איך אז נבוכדנצר זאגט א שיינעם תהילים פארן אייבערשטן, לאמיר עס נאכזאגן אבי עס איז געזאגט מיט אזא הויעך געפיל אז ס'איז נאך געווען גאר העכער כביכול פון דוד המלך, סאו וואס האט אונז געהארט? פארוואס איז געקומען א מלאך האט אים א פראסק געטאן? די תירוץ איז זייער פשוט, דער מלאך האט אים נישט א פראסק געטאן ער זאל אויפהערן צו זאגן, דער מלאך האט אים געזאגט אזוי, ביסט א וואוילער יונג האסט געזען א גרויסן נס, האסט געזען ווי חנניה מישאל ועזריה זענען ארויסגעקומען לעבעדיג פון קאלכאויוון? האסט געזען ווי יחזקאל הנביא האט אויפגעלעבט די טויטע פון בקעת דורא? דאס איז געווען די בני אפרים וואס זענען ארויס הונדערט און דרייסיג יאר פאר די צייט, און דו ביסט געווארן אזוי הויעך ווי מ'זאגט, ביסט געווארן אזוי עקסייטעד אז דו האסט אנגעהויבן צו זאגן תהלים, שירות ותשבחות פארן אייבערשטן. האט דער מלאך געזאגט איין מינוט לאמיר נאר זעהן דו וועסט כאפן א גוטן פראסק וועסטו ווייטער זאגן תהילים צו דעמאלטס וועסטו זאגן ניין ניין ניין ניין דעמאלטס גיי איך שוין זיין א מחרף ומגדף אזוי דאס דארף איך דיך אויספראבירן ווייל דוד המלך האט געזאגט זיין תהילים צובראכענערהייט קוק אן דאס גאנצע תהילים איין שטיק צובראכענקייט א צובראכן הארץ א צובראכן געמיט דא געווען א צרה פון זיין זון אבשלום דא געווען א צרה פון דעם זיין קינד וואס ער איז נעבעך אוועק פון בת שבע, דאס ערשטע קינד, דא איז געווען אזא צרה, דא איז געווען אזא צרה, און דא איז געווען אז ער איז געווען פארפיינטעט ביי זיין אייגענעם טאטן, זיין טאטע האט געמיינט אז ער איז געקומען פון די שפחה, מען האט אים ארויסגעשיקט ער זאל זיין א פאסטוך פון די שעף, וואס די זיין טאטע ישי קען באשטיין אז א וואלף זאל קומען זאל אים צורייסן, ער האט מורא געהאט אז ער איז נישט קיין כשר קינד, ער איז געווען. ווי מען זאגט אראפגעקוקט און אלעס, און ער האט אלץ געשריגן איין זאך כי אבי ואמי עזבוני והשם יאספני, איך האב נאר דעם באשעפער, נאר דער באשעפער און נאכאמאל דער באשעפער, איי דו כאפסט מכות, איך האב אבער נאך אלץ נאר דעם באשעפער מיט די מכות, איז ממילא האט דאס געמאכט א געוואלדיגקייט. אז דער תהילים פון דוד המלך איז אנגענומען בכל עת צרה קען עס א איד זאגן ווייל דוד המלך האט געפילט יעדן איד'ס צרה וואס ער וועט דורכגיין ביז משיח וועט קומען סאו דאס איז דער ענין אשר דיבר טוב על המלך מען דארף זאגן תהילים מען דארף רעדן גוטס אויפן קעניג מען דארף אויפשטיין פארטאגס פורים מען דארף אביסל לערנען אויך ס'איז געווען א צדיק וואס האט זוכה געווען צו א זון א פראסטער איד האט זוכה געווען א זון א צדיק האט ער געזאגט ווייל ער האט געלערנט אפאר מינוט פורים ווייל קיינער לערנט נישט איז אויף זיין תורה געשטאנען די וועלט און מען דארף זעהן אז מען דארף אנהייבן צו טוהן ערענסטע זאכן ס'שטייט בפי ישרים תתרומם בפי איז די ראשי תיבות בית פ יוד בית איז בועז פ איז פלטי בן ליש יוד איז יוסף הצדיק דאס איז געווען די דריי וואס האבן מעמיד געווען נסיונות יעצט, ס'שטייט אז דער חטא פון עמלק איז געווען זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים אשר קרך בדרך, זאגט רשי לשון מקרה דבר אחר, איינס דער טייטש פון רשי לשון מקרה אז יעדע זאך איז געווען א מקרה, ס'איז נאר א פער צופאל, דארפסט דיך נישט זארגן, נישט חלילה דער אייבערשטער פירט יעדע זאך מיט השגחה פרטית, ס'איז געווען א מקרה דבר אחר, לשון קרי וטומאה, שהיה מטמאן במשכב זכר.

בא בן בליעל אחד, ס'איז א הייסע מקווה, א באד, קיינער קען נישט אריינשפרינגען, געקומען איין בליעל, קפץ וירד לתוכה האט ער אריינגעשפרינגען, כי אף על פי כאטשיג שנכווה ער האט זיך אפגעבריהט, אבער הקרה אותה בפני אחרים, ער האט קאלט געמאכט די. גאנצע כבוד פון די אידן פאר אנדערע, אזוי ווי ער האט געמאכט דעם באד זאל הייסן אז ס'איז קאלט, ווייל יעדער האט שוין היינט נישט קיין מורא אריינצושפרינגען, אזוי האט ער קאלט געמאכט דעם כבוד פון אידן. ויזנב בך, מכת זנב, חותך מילות וזורק כלפי מעלה, ער האט אפגעשניטן די מילה און האט געווארפן כלפי מעלה, וואס איז דאס טייטש? אז ער האט מטיח געווען? דברים כלפי מעלה, ער האט געזאגט, רבונו של עולם, זעסט די מצוה דו האסט געהייסן פאר די אידן, וואס א וואס א תועלת איז דא אין דעם? וועגן דעם דער תיקון פון פורים איז ישפה, פון שבט בנימין, יש פה, איך האב וואס צו זאגן, אבער איך זאג חלילה נישט, ווייל איך ווייס דאס וויל דער אייבערשטער. בקיצור. דער חטא פון עמלק'ן איז ביי אונז היינט דא, קודם משכב זכר, אין אלע חדרים איז דא ליידער משכב זכר, ס'איז יעצט דא אין א סאטמארע חדר אין ווילימסבורג, איך וועל נישט זאגן אין וועלכע, פון די קליינע קלאסן, וואו א מלמד פון א דריטע קלאס גייט אין די צווייטע קלאס און ער פאטשקעט די קינדער, און זיי פרעגן מיך וואס צו טון, זאג איך שוין רוף די פאליס. זאגן זיי אבער פארוואס וועט מען אים איינזעצן ס'איז אן עלטערע מלמד? זאג איך לאמיך דיר זאגן, ווען ער טוט עס צען יאר צוריק וואלט געווען וועגן וויאזוי מען וואלט געקענט מיט אים האנדלן, אז ער טוט עס היינט און ער זעט מען זעצט יעדן איין מוז ער זיין אזוי קראנק אז ס'וועט אים גארנישט העלפן נאר אז מען זאל אים איינזעצן. און איך זאג נישט אז צען יאר צוריק האט מען נישט געדארפט אים איינזעצן, נאר איך זאג דעמאלטס וואלט עס געהאט עפעס א פארשטענדעניש, ס'איז געווען פאר ראזנבערג טיימס, אבער יעצט צו גיין טאטשן קינדער אין סאטמארע חדר? נאָר װאָס? ער פֿאַרלאָזט זיך אױף דעם? ער װעט כאַפּן די ערלות און ער װעט זײ װאַרפֿן כּלפּי מעלה? זאָג נאָר, װאָס האָב איך דען געטאָן? און װאָס איז דען? און אז מע האָט יאָ געטאָטשט דאָס קינד, און אז מע האָט ניט געטאָטשט דאָס קינד? דאָ אײנער מאַניס פֿרידמאַן מיט אַ לאַנגער באָרד, אַזאַ שטיקל ליובאַװיטשער. זאָגט ער, עס איז אַלעס ליגן. די אַלע חבֿרה זאָגן, אַז מע האָט זײ מאָלעסטעט, װעגן דעם גײען זײ אַראָפּ פֿון ייִדישן װעג. איז געגאַנגען אײנער, װאָס מע האָט אים מאָלעסטעט, אים געװאָלט סוען פֿאַר אַ פּאָר מיליאָן דאָלער. ביסט נישט קיין סייקייעטריסט, ביסט נישט קיין סייקאלעדזשיסט, ביסט אזוי ווי נחמיה וועבערמאן אן א לייסענס און דו געסט א מיינונג. ביסטו אמאל געווען מאלעסטעד? דו זאלסט וויסן די פעין? דאס איז דאס לצנות וואס מען מאכט, חותך מילות וזורק כלפי מעלה, מען כאפט אן יענעמס מילה, מען האט אים אנגעכאפט, מען האט אים געטון כל דבר אסור, און נאכדעם זאגט מען ס'איז נישט אמת, ס'הייבט זיך נישט אן. און נאכדעם האמיר אונז דעם באקאנטן זשופניק שוויץ. זאגט רש"י משל לאמבטי רותחת, ס'איז א הייסע אמבטי, ס'איז זשופניק שוויץ, שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה, מ'קען נישט אריינגיין דארט. נאר אן אלטער חזיר, ער האט געלאזט אויף זיך רינען קאלט וואסער און האט זיך אריינגעזעצט מיט א בענקל. און די עדה האט אויף מיר געשריגן ס'איז אפילו נישט דא וואו צו זיצן דארטן, וואס דרייסטו א קאפ ער איז געזעסן. למעשה זענען זיי געוואויר געווארן פון די פיקטשערס אז ער האט אריינגענומען א בענקל פון אינדרויסן. בא בן בליעל אחד, קומט א ראש ישיבה, קופץ ויורד לתוכו, ער שפרינגט אריין און ער נעמט נאך מיט א קינד אויכעט, עד כדי כך אף על פי שנכוה כאטשיג ער בריהט זיך דאך דארט אפ ס'איז אים הייס, ער האט געלאזט דעם קאלטן שאוער רינען אויף זיך, אבער העיקר עושה מפני אחרים, ער האט עס קאלט געמאכט פאר אנדערע, ער האט עס קאלט געמאכט פאר די קליינע קינדער, שפילט זיך ארום מיט די קינדער, סאו רבותי איך וויל ענק זאגן. אונז קען מען נישט פאפן דעם אייבערשטן, אונז האמיר געקענט פאפן אונזערע רעבעס, אונז האמיר געקענט פאפן אונזערע רבנים, אונז האמיר געקענט פאפן כלל ישראל, מ'האט איינגערעדט באלאוני, מ'האט איינגערעדט ס'דא משמרת הצניעות, מ'טוט, מ'מאכט, מ'וויל אבאכט געבן, מ'וויל האבן וואוילע קינדער, א מכה, א ליגן, ס'איז געווען עקסטארשעניסט פון געלט, די גרעסטע חזירים בנעימדע מנוולים זענען אין דעם קלאב. קאלט מיך איינער יעצט אפ און ער זאגט מיר זאלסט וויסן איך האב אפגעקאלט די הצלה מ'איז געקומען אויפפיקן מיין מיינס א עלטערע געקומען ס'איז א שאנדע פאר די הצלה זאל האבן אזא מענטש זאג איך אים ס'איז זיכער א שאנדע ס'איז דא יעצט ערנסטע אלעגעישאנס וואס מען קומט מיר אריינזאגן בחורים אז זענען מסכים צו קומען פאראויס קעגן אים מ'האט שוין היינט נישט קיין מורא. אזא מענטש דארף זיין אין די הצלה? אזא מענטש איז געווען חברה קדישא יארן אין סאטמאר, ווער ווייסט מיט וואסערע חזיר'לעך בטלה'דיגע הענט און מיט וואסערע א און נאכדעם וואס ער האט געמאכט משכב זכר פאר בחורים האט ער אפגעקלינט אונזערע טויטע און ער האט זיי אריינגעלייגט אין דער ערד נאך די מקווה און יענע האבן זיך געזארגט זיי זאלן האבן א מקווה טהרה זאלן זיי האבן און דער מענטש האט זיי נאכדעם אפגעוואשן. איז אזא יצחק שטערן איז ארומגעלאפן וויי מען דארף מאכן אן אסיפה אן אסיפה. אינטערנעט, זיין פראבלעם איז דער אינטערנעט. ער אליינס האט מכשיל געווען צענליגע בחורים. כ'האב געהערט, א בחור האט מיך געלאזט הערן א טעיפ ווי ער זאגט אים די ארגסטע מנוולות וואס ס'איז דא. דאס זענען אונזערע מחנכים און אונזערע קינדער'ס מחנכים און אונז ווילמער אויסכאפן דעם רבונו של עולם און אים איינרעדן אז אונז זעמער קדושים טו. און אונז זעמיר ארגער ווי די גוים, דער פויפ פון רוים האט יעצט געמוזט רעזיגנירן, איך בין א חלק פון די סנעפ און זיי האבן אים אראפגעברענגט, ס'איז געווען דער באטלער דער גבאי האט ארויסגעגעבן הונדערט פאפירן וואס מ'האט אוועקגעלייגט אין די ארכיוון פון גרויסע גלחים וואס גייען יעצט לויפן צו זיין בישעפס און אפשר א פויפ אויכעט וואס זיי האבן געטון כל דבר אסור מיט קינדער. און דער געוועזענער דער יעצטיגער פויפ וואס ער רעזיגנירט יעצט ראטצינגער ער האט זיי געשיקט אז ער איז געווען דא אין אטלענטע דזשארדזשע האט ער אים געשיקט אויף פלארידע ער איז געווען אין פלארידע האט ער אים געשיקט אויף קאליפארניע האט איבערגעדרייט די גאנצע שטאט אזוי ווי סנחריב בלבל כל העולם כולו דער גבאי זיינער האט נישט געקענט אויסהאלטן האט ער ארויסגעגעבן אלע פיילס אין די גאס. ער האט געזאגט אלעס זאל זיין אן אפענער קארטן, און מ'איז געגאנגען מען האט אים איינגעזעצט, די צייטונגען האט עס פאטאקאפיט און ארויסגעגעבן פאבליק אינפארמעישן און אים האט מען איינגעזעצט, האט דער פויפסט געזאגט איך פאדער אז מען זאל אים ארויסלאזן, זיי האבן דאך אן אייגענע קאורט סיסטעם דארטן אין רוים. למעשה האט ער היינט געזאגט איך האב פארשטאנען ס'איז וועגן דעם ווייל סנעפ רודפ'ט אים שוין לאנג ער זאל רעזיגנירן, זיי האבן ארויסגעגעבן דרײַ הונדערט טויזנט חתימות אז ער מוז רעזיגנירן. למעשה איז געשען יעצט א מורא'דיגע זאך אז ער האט עמטליך ערקלערט ער מוז רעזיגנירן ווייל ער קען נישט אויסהאלטן דאס אז ס'איז ארויסגעקומען אלע שמוץ וואס גייט פאר. איז וויל איך פארשטיין, ווען מוז די רבנים רעזיגנירן? ווען העט זלמן לייב טייטלבוים, זאליקא רעזיגנירן, ווען העט אהרן טייטלבוים רעזיגנירן, ווען העט מענדעלע טייטלבוים רעזיגנירן, און ווען העט זיין שוואגער דער חזיר שמעון זאב מייזעלס רעזיגנירן, און ווען ווילן די אלע רבנים רעזיגנירן, די וואס האבן אפגעטוהן דא כל דבר אסור? איך גיי זיי נישט אויסרעכענען יעצט אלע ביי די נעמען. העלפט פון די וואס האבן אונטערגעשריבן מיין חרם זענען רבנים וואס זענען נואפים אדער ביד אדער ברגל אדער במשכב זכר אדער באשת איש. און ווען העט חיים האלפערן זאגן רבותי אבל אשמים אנחנו ער האט גענומען פרישוואסער פרישוואסער בעקט אים מיט מיליאנען דאלער ער האט יעצט געסוט אז מען זאל ארויסגעבן און ס'דא איינער וואס האט א געהאט א בלאג ער האט עס נאך וואס ס'הייסט איף יו טיקל מי איי לעף ס'איז אין ענגלאנד און ס'איז געווען צענליגע פרויען וואס האבן אריינגעשריבן אז זיי זענען וויקטימס פון. דעם חיים האלפערן איז ער געגאנגען יעצט און מ'האט גענומען א לויער און מ'סוט גוגל אז זיי מוזן ארויסגעבן די אינפארמעישן, סאו דא אין אמעריקע, אונז האמיר געוויסט פארדעם אז זיי גייען עס טון, האט מען אים גראד צוגעשטעלט א גוטן געזונטן לויער פון אמעריקע, זאגן די אמעריקאנער מענטשן קענסטו נישט ארויסגעבן, ווייל אונז האמיר אסאך מער פרייוועסי רעסטריקשאנס ווי ענגלאנד. דו קענסט קיינעם נישט ארויסגעבן ווייל וואס ווילן זיי טון, געלט האט ער גענוג, דער רשע מרושע ימח שמו המן און בלעם הרשע דער חיים האלפערן העט אנהייבן נאכצולויפן די אלע פרויען, ער העט זיי נאך דערגיין די יאר מ'עט ארויסווארפן אלע זייערע קינדער פון תלמוד תורה'ס און פון ישיבות און פון איבעראל, און מ'עט זיי נישט לאזן טון שידוכים און אז זיי טון שידוכים עט מען זיי אפרעדן, ימח שמו וזכרו חיים האלפערן זאלסט האבן א מפלה ווי המן הרשע, שנעל און גיך. פאר די אלע זנות וואס דו האסט געטון, און דאס איז די רבנים היינט, די רבנים, איז דאך דער גלח שוין ערליכער פונעם רב, דער גלח זאגט איך קען עס נישט מער נעמען, איך זעה ס'איז א פראבלעם אין די קירכע, איך ווייס עס נישט וויאזוי צו פארשווייגן, איך האב צען פופצן יאר, פון סיקסטי פאר ביז סעווענטי פאר סעווענטי פייוו, האב איך מאניפולירט אלע גלחים, און ס'איז טאקע מיין שולד, און ער זאגט אבל אשמים אנחנו, און ער האט. אראפגעטרעטן פון זיין פויבשאפט, דאס האט נאך נישט געטון קיינער נאר פיר הונדערט יאר צוריק, עפעס א פויב וואס מ'האט אים אויך געכאפט מיט א סקאנדאל. און איך וויל דיר זאגן א סוד, כ'האב נאך מורא ווען ער טרעט נישט אראפ וואלט נאך זיין נאך אסאך, און כדי בזיון וקצף, ווער ווייסט וואסערא מנוול ער איז געווען. כ'מיין אז דער רב איז א מנוול, חיים האלפערן קען זיין א מנוול און טאטשן פרויען און טשעפען פרויען, און לויט די שמועה האט ער בועל געווען פרויען. נו, און ער האט א ווייב, נו פארוואס זאל דער פויב נישט טון די זעלבע, ער האט דאך נישט קיין ווייב אינגאנצן? רבותי לאמיר אויפהערן צו פאפן דעם אייבערשטן, ווייל איך וויל ענק אויסלערנען א סוד, דו קענסט פאפן וועמען דו ווילסט, דעם אייבערשטן וועסטו נישט פאפן. דו קענסט נישט פאפן, אז דו ווילסט אמת'דיג תמחה זכר עמלק, עס זינגען, עס פירן א סעודה, מיט ליינען די מגילה, ווי געשמועסט האט די מגילה מקבל געווען משה רבינו אויפן בארג סיני, דאס איז די הונדערט און זעקס און זעכציג פסוקים. דאס איז דאך א מורא'דיגע סוד וואס דא טוט זיך אין די מגילה. דער רבי דער דברי יואל איז אמאל געווען בגילופין, פורים, האט ער געזאגט, איך האב אינגאנצן נישט געזען קיין מגילה, איך האב געזען צירופים הוי"ה, דעם שם הוי"ה די גאנצע צייט. צירופים. און דא קומען מענטשן, און זיי בעטן ביים אייבערשטן, און זיי ווילן האבן וואוילע קינדער, און זיי שיקן זיי אין תלמוד תורה'ס, און אין בית חינוך, און אז ס'איז דא א פראבלעם גייט מען צו א רב, כ'ווייס נישט פארוואס, דער רב איז דאך נישט דער קלוגסטער מענטש אין שטאט, דער רב איז בסך הכל א זון פון דעם גענגסטער חנא'ן, דעם גרויסן, לאנגן, אלטן. און ב דעם באק. חנא, חנא האלפערן האט נישט צוגעלאזט קיינעם אין גאלדערס גרין נאר זיינע קינדער זאלן מאכן שילן כדי זיי זאלן קענען מטמא זיין און זאלן זיין בעלי בתים. יעצט זענען זיי געגאנגען זיי האבן גענומען גרויסע עשירים וואס די עשירים ווילן נישט לאזן כדתיא פאלן ס'איז דא עפעס איינער וואס האט אזאלעכע פלעיטס כשר'ע פראוזן פוד דינערס וואס מען געט אויף אלע עירליינס און אין אלע בעסערע האטעלן און כדתיא געט א הכשר סאו דער איד בעקט זיי יעצט מיט גאר גרויס געלט, און ס'איז דא איינער פרישוואסער וואס ער בעקט זיי מיט גרויס געלט, און דאס איז וואס דא גייט פאר, יעצט צאלן זיי שוין גוגל, יעצט צאלן זיי אז די אלע פרויען זאלן קומען פאראויס, און די פרויען ווילן דאך נישט קומען, זיי פרייען זיך זיי דאנקען דעם אייבערשטן אז זיי האבן א משפחה, זיי האבן אויפגעשטעלט א אידיש דור, ס'איז נאך גארנישט, יו עינט סין נאטינג יעט, און דאס איז אלץ רבנים וואס זיי קומען אן מיט א פרומע צורה. און נאכדעם האמער אונז א פראבלעם. פארוואס דער גלות דויערט אזוי לאנג? דו פרעגסט וואס דויערט אזוי לאנג דער גלות? ס'איז דען דא איינער וואס ס'טוט קאנסטראקטיוו? ס'איז דען דא איינער וואס ער איז מוחה פאר די אלע שייגעץ שטיק? ס'איז דען דא איינער וואס ס'שטעלט זיך צו אן די רייט סייד אחוץ אפאר צובראכענע נשמות אפאר ארעמע מענטשן אפאר אידן וואס זיי האבן קוים דורכצולעבן דעם טאג און זיי האבן נישט פון וואו זאלן קענען ווי מען זאגט פיינענצירן מלחמות, און יענע אידן זענען די רייכע אידן, די מים באן ביי די מגלה עריות ליגט אלע געלטער, און איך זאג נאכאמאל פאר די אידן אין ענגלאנד, די אלע וואס זיי נוצן די מקווה אין גאלדערס גרין, דאס וואס איך האב איבערגעלאזט אינמיטן בויען, דאס איז א מקווה פסולה דאורייתא, ס'איז א טבילה בכלי, און ס'איז דא איינער שטיינהארט וואס ער האט פארפירט דארטן די רבנים, און פלוצלינג האב איך יעצט באמערקט, כ'האב איבערגעקוקט די אלטע בריוון, אז חנא, דער חנא, דער באק, דער גרויסער חנא האלפערן, ער האט גאר געשריבן מיר א בריוו, יא, מען גייט ווייטער, אז טאמער דו קומסט נישט, וועט מען פארן ווייטער אן דיר, און אפשר זעמיר דיר שולדיג עפעס געלט, זאלסטו אונז זאגן. כ'האב אפילו נישט געבאדערט דעם לאו-לייף צו ענטפערן, וואס ער האט מיר געוואלט מודיע זיין, ער בויעט ווייטער. ס'האבן אסאך אידן געבויט שוין פסול'ע מקווה'ס, ס'האבן אסאך שוחטים מכשיל געווען כלל ישראל מיט שחיטות און מיט נבילות און טריפות. וואס איך דארף מיך דערשרעקן פאר אים? ס'איז א באנדע לייצים, איך זאג נאכאמאל פאר די אידן, עטס געטס צדקה פאר די גאנצע וועלט, עטס האטס אידן מולטי מולטי מולטי מיליאנערן. איך זאג ענק קלאר און דייטליך, עטס זאלטס וויסן, אז עטס טובל'ט זיך אין א פסל'ע מקווה און די איינציגע וועג שבירתן היא מיתתן מען דארף די גאנצע מקווה צו צונעמען מיטן בילדינג אויכעט ווייל מען מוז איבערמאכן דעם דאך ס'זאל נישט זיין א כלי שחקקו ולבסוף קבעו וואס נאך קיין קבעו אינגאנצן נישט דא ס'איז נאר א כלי שחקקו ס'איז נאך קיין קבעו נישט דא אויך נישט. עניוועי. און ווילאנג אונז מיר פאפן דעם באשעפער זאלט איר וויסן, זאגט דער מדרש דרײַ הונדערט און פֿינף און זעכציק קלאפעס האט מען געקלאפט אחשורוש'ן און ווי ס'שטייט המלך בלילה ההוא נדדה שנת המלך כביכול דער אייבישטער האט אויך נישט געקענט שלאפן, איי שטייט הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. זאגט דער מדרש עשה עצמו כאילו ישן, ער האט זיך געמאכט, ער האט נישט אויסגעהערט די תפילה, ס'איז געווען א זיג להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים. פארוואס? ווייל עטס האטס געוואלט מאכן דזשאוקס, עטס האטס געזאגט נעה יעצט גייען מיר אלע פנים צו די סעודה פון אחשווירש'ן, אונז וועלמער נאר זעהן א נאקעטע ושתי און אלע פנים וועלמיר דאך גיין ווייל טאמער נישט פאליטיש האלט עס נישט אויס. דער אייבערשטער האט געזאגט וואס? אזוי נידריג זענט עטס געפאלן? דער אייבערשטער האט געזאגט מיר, אויב עטס זענטס אזוי נידריג, וויל איך ענק נישט קענען מער, איך ברויך ענק נישט. ווי לאנג מיינט עטס איז דער אייבערשטער אזוי געדולדן און ליידן פון אונז, און אונז זאל מען זיך אלץ איינרעדן אז אונז קען מען טון וואס אונז וויל מיר, ווייל אונז זעמער זרע אברהם יצחק ויעקב, ער קען אונז געבן א קאפ ארויס. עניוועי. רבותי לאמיר זיך צוזאמען נעמען. יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן אביסל וועגן מען טוט אן געוויסע סחורות, דו ווייסט נישט צו ס'איז כלאים צו נישט, און ס'איז אויך א שאלה פון לא ילבש גבר שמלת אישה. יעצט דער מהר"י מינץ שרייבט אין סימן י"ז אין די תשובה. שרייבט ער אזוי, ועל דבר לבישת הפרצופים שנהגו בפורים מען טוט אן די אלע פרצופים, אם יש לחוש בו משום לא ילבש גבר שמלת אישה או לא יהיה כלי גבר על אישה, זאגט ער א מנהג פשוט ואין מוחה, און ער רעדט דארט אין א גאנצע תשובה באריכות אז ער טרעפט א היתר דערפאר, ווייל משום דאחר דאיש ואישה שווים בו לא שייך משום לא ילבש, וויבאלד א איש און א אישה זענען גלייך אין דעם, דאס טייטש מען טוט נישט אן אזאלכע קליידער וואס איז אנדערש א מאן מיט א פרוי איז מעג מען. זאגט ער אויכעט ס'שטייט אין בשם מהר"י אויף די בחורים וואס זיי כאפן פורים שלא ברשות וועגן די שמחה וועגן סעודות מיט די סעודות מיט די אלע זאכן נעמט מען צו פון יענעם עסן הייסט נישט קיין גזלה מ'קען זיי נישט רופן צום בית דין פארוואס ווייל שמחת פורים מעג מען, אבער איך בין נישט חושש אויף לא תגזול, ווייל יענער איז עס מוותר. זאגט ער די זעלבע אויך מיט די פרצופים וואס מען טוט אן, א מאן טוט זיך אן ווי א פרוי און א פרוי ווי א מאן, דארף מען נישט חושש זיין. וועגן דעם איז אויך געווארן א מנהג אז מען טוט אן כלאים אין פורים אויך, פארוואס? ווייל מען זעט דאך אז ס'איז דוחה אן איסור דאורייתא, ממילא כלאים דאך אויך נאר. ס'ווענדט זיך יעצט צו כלאים איז א דאורייתא, ס'איז דרבנן, ס'איז א גאנץ תוספות, ס'איז לא יעלה עליך, צו ס'איז ווארעם, ס'איז נישט. אזוי שרייבט דער מהר"י מינץ. שרייבט אבער דער ר"י ברוין, ער זאגט ניין, אויף כלאים קען מען דאס נישט נוצן דעם היתר. זאגט ער בשלמא דאס וואס איך האב, איך האב נישט קיין פראבלעם וואס יענער גזל'ט אביסל עסן וועגן שמחה, דאס איז ווייל דאס איז ממון, און ממון איז געמאכט געווארן למחילת בית דין, הפקר בית דין הפקר. שאין כן ביי איסור קען מען דאס נישט טון. זאגט ער ושמעתי מאבא מורי, אזוי ברענגט א לשון פונעם מהר"י ברוין, שרייבט ער שהיה מוחה באותן הלובשים כלאים וכן אני נוהג אחריו אז איך בין מוחה, זאגט ער לויט דעם איז כל שכן אז מען טאר נישט אנטון די פרצופים, פארוואס? ווייל די פרצופים דאס איז דאך שוין א שאלה פון א דאורייתא. זאגט ער און נאך א זאך, די גמרא ברענגט אין מסכת בבא קמא אין פרק הגוזל, בבא קמא דף ק י ג עמוד א', אז מען מעג אנטון כלאים כדי מען זאל מעביר זיין די מכס, למשל ער וויל עס אדורכטראגן די גרעניץ מעג ער עס אנטון, זעהן מיר דאך פון דעם אז טאמער איז ער נישט מכוון אנצוטון כלאים מעג מען, און אויך ער טוט עס אן אזוי ווי אסאך מפרשים זאגן מען זאל נישט דערקענען ער איז א איד מעג מען. קומט אויס אז פורים וואלט מען עס אויך געמעגט, אבער צו גיין מתיר זיין א זאך וואס דאס איז א איסור דאורייתא, ווי אנטוהן לא ילבש, זאגט ער דאס טאר מען נישט, און איך וויל רעדן דערפון ווייל מען גייט זיך אנטוהן, קוק אהער, א קל וחומר, א בן בנו של קל וחומר, אן אייניקל פון א קל וחומר, מה דאך ווען איך זעה א בחור און איך ווייס ער איז א בחור. איז דא אן איסור יחוד מיט דעם בחור? ווייל די וועלט איז אזוי מושחת אז דער אייבערשטער העט מוזן איבערבעטן סדום און עמורה טאמער עט נישט אונטערברענגען דאס גאנצע קרעמל וואס זיי פאפן אויס און זיי זאגן זיי זענען ערליך און זיי טוען אפ די גרעסטע זנות דער אייבערשטער העט זיי אויסרייסן אזוי ווי סדום און עמורה און טאמער נישט העט ער מוזן איבערבעטן סדום מיט עמורה ווייל פארוואס סדום מיט עמורה יא און די איד נישט? פארוואס? ווייל ער האלט נאך קבלת התורה און דער אייבערשטער האט אונז באשוואוירן פון בארג סיני, מען האט אנגעטון אזויפיל זנות אז ס'לאזט זיך דאך גארנישט זאגן. איז מה דאך ווען איך ווייס אז א זכר איז א זכר און א נקבה איז א נקבה, האט מען גענומען א יונגערמאן וואס ער איז א צוקאכטער און א צוהיצטער יונגערמאן און מען האט אים געזאגט דו גיי זיי מראיין די מיידלעך דו געסט זיי טערעפי און העלף, און מ'האט געוואוסט אז זי איז, ער איז א זכר און זי איז א נקבה, כל שכן נאך ווען מ'טוט זיך אן פארשטעלט, דו ווייסט דאך נישט ווער ס'א זכר ווער ס'א נקבה, רבותי וואס גייט דא זיין, לאזט נישט דיינע קינדער זאלן זיך אנטון פארשטעלטערהייט, ס'וועט נאר ארויסקומען מכשולות. דער מדרש ברענגט א אינטערעסאנטע זאך, מ'זאגט אין קרובץ לפורים זאגט מען הנשים ההגונות לכס ישיבה, די פרויען די שיינע, זענען געגאנגען זיך זעצן, זיי האבן געוואלט צוקומען צו די כסא מלוכה, יעצט די גמרא זאגט אין מסכת מגילה דף י ג עמוד א', ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, דאס איז א פסוק אין אסתר ב' י ז, פרעגט די גמרא א קשיא, די ראשון דו רופסט אן בתולה אדער איז א אישה אדער א בתולה? זאגט די גמרא אמר רב האט רב געזאגט ביקש לטעום טעם בתולה טעם ביקש טעם בעולה טעם.

בקיצור, פארוואס? ווייל ער האט געוואלט, ס'איז געווען א בתולה און אז ער האט געוואלט האט ער געפילט א טעם פון א בעולה. יעצט דאס איז ממש נישט צו פארשטיין וויאזוי דאס קען זיין אזוי, דאס מוז זיין א העכערע זאך, דער אייבישטער האט אזוי געמאכט אז זי זאל געפעלן. אבער דער אמת איז, די גמרא זאגט, ווען משיח וועט קומען וועט ארויסגעבן די ביימער יעדן טאג פירות. אוי אחוי ליה, האט דארטן עפעס א תנא אים געוויזן, ס'היינט אויך דא אזא זאך, צלף געבט ארויס יעדן. טאג געט עס ארויס נייע פירות. די זעלבע דאכעט אונז האמיר אויך געהאט אזא אסתר שור. נחמיה וועבערמאן האט געהאט אזוי, בייטאג האט ער געהאט א בתולה, האט ער געפילט א טעם פון א בתולה, און ביינאכט איז ער געגאנגען צו זיין ווייב וואס האט אים געברענגט צען קינדער האט עס געווען א בעולה. מיט שייגעץ שטיק האמיר די אלע זאכן, די חכמה איז נאר אז עס דארף קומען פון. כח ערליכקייט, א צדיקת ווי אסתר. אזוי ווי ס'ווערט געברענגט, די גמרא זאגט אין מסכת מגילה דף י"ג עמוד א', תניא רבי יהושע בן קרחה אומר אסתר ירקרוקת היתה, זי האט אויסגעזען אזוי ווי א הדס, זי האט אויסגעזען פעיל, נאר וואס חוט של חסד משוך עליו, דער זוהר הקדוש זאגט אז אסתר ירקרוקת היתה איז געווען אזוי ווי אן אתרוג, אזוי ווי אן אתרוג. איז דאך געווען דאס וואס חוה האט געגעבן לויט איין דעה אין די גמרא פאר אדם הראשון, איז זי געווען די וואס האט עס געדארפט מתקן זיין, ממילא האט זי געהאט געוואלטיג געטליכע חן. דער מדרש ברענגט אין אסתר ב' קאפיטל ט"ו, וואס שטייט אין פסוק ויהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, אמר רבי לוי, זאגט רבי לוי, חן, וחסד לפניו פאר אחשורוש און יותר מיוסף ויוסף שטייט ויט אליו חסד טיפה של חסד היה עליו ובאסתר היתה טעונה חן וחסד שנאמר ותשא חן וחסד לפניו בקיצור דער אייבישטער האט איר געגעבן אזא געטליכע חן. למעשה, מען דארף אויך וואטשן אז מען זאל נישט טרינקען, ווייל אויב מ'עט טרינקען עט זיין א געפערליכער אומגליק, מען דארף זייער שטארק וואטשן מען זאל חלילה נישט טרינקען, און מען זאל נישט לאזן די קינדער טרינקען, קוים קענען זיי זיין אויף דראגס, און מען דארף וואטשן ווען מען גייט צו יענעם אין שטוב מען זאל נישט אריינגיין צו קיינעם, מען זאל נישט טועם זיין ביי קיינעם גארנישט, די אלע משלוח מנות'ער, דאס דארף זיך סטאפן, מען דארף שיקן אזוי ווי ס'שטייט אין הלכה. מ'שיקט, קודם כל, טאמער ווערסט א חתן כלה קאסט אפ הונדערטער דאלער פאר גארנישט, מ'פאקט און מ'טוט און די נערוון און מיין שוויגער און זי האט אזוי געזאגט און מיין מחותענעסטע תחותענעסטע כאפאטשענעסטע האט געזאגט מ'מאכט חרוב שטיבער און ס'קאסט הונדערטער דאלער פאר גארנישט, איך געדענק אונז האמיר אויך געטראגן שלחמנות א סלייס קעיק מיט אביסל גרעיפ דזשוס און מ'האט עס צוגעדעקט מיט א נעפקין וואס אסאך מאל איז עס אוועקגעפלויגן נאך אינמיטן ווען מ'האט עס געטראגן און ס'האט קיינעם גארנישט געפעלט. און חוץ פון דעם זאלט איר וויסן ס'איז דא קעיק וואס מ'לייגט אריין דערין, ס'הייסט בלעק קעיק, מ'לייגט אריין דערין די בחור פאר די מיידל זי זאל ווערן היי נאכדעם רעיפט ער זי, מ'דארף זייער וואטשן מ'טאר נישט לאזן קיינעם קומען קיינעם קיין שום געסט נישט נישט אריינלאזן אין שטוב קיינעם נישט קיין מענטש, טאמער ער איז שיכור ער וועט זאגן כ'האב דיך גערעיפט ווייל כ'בין געווען שיכור, מ'דארף נישט לאזן די בחורים פארן מיט די קארס מיט די מאובילס מיט די אלע זאכן צאמנעמען געלט. העלפט דערפון גייט דעם בחור אין טאש און ער קויפט דראגס און די אנדערע העלפט גייט פאר די ישיבה, אבער צווישן איינעם און צווייטן זענען זיי גוט שיכור, טאטשן זיי זיך און זיי רעיפן זיך איינער דעם צווייטן, זיי דערציילן מיר אלע יארן, זיי דאנקען מיר אז מען האט עס אפגעשטעלט, מען האט געמאכט דערפון א געוויסן סטאפ. עס איז געווען א הפקר וועלט וואס איז פארגעגאנגען, און דער ראש ישיבה קערט נישט אבי דו ברענגסט אים דאס געלט. יעצט כ'האב ענק געזאגט אז די גאנצע זאך. איז געווען די גאנצער ווארט פארוואס דער אייבערשטער האט געקענט טוישן דעם טבעת אשר נכתב די גזירה אשר נכתב בטבעת המלך קען מען דאך נישט טוישן פארוואס דער אייבערשטער האט עס געטוישט ווייל ער האט עס אריינגעברענגט פונעם זיבעטן טויזענטן יאר און דעם שטייט אין זוהר הקדוש אין פרשת שלח אין דף קוף סמך טית עמוד ב' ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות דאס איז א פסוק אין אסתר ה. פסוק א', איסלאביש בהאי דאיקנא דהאי עלמא, מרדכי אוף הכי, מרדכי אויך, זיי האבן גענומען א לבוש פון יענע וועלט, זיי האבן עס געברענגט פונעם אלף השביעי, און וועגן דעם שטייט אויך אין מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, לבוש מלכות, דאס איז דער אלף השביעי. און טאמער יעצט דעם זעקסטן טויזנטן, דאס איז יסוד, ס'איז דא חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד, מלכות, דאס איז די עכטע, דאס איז דער אלף השביעי. מרדכי איז ארויס בלבוש מלכות, לבוש מלכות ודאי דיוקנא דההוא עלמא דאס איז פון יענע וועלט פון נאך ימות המשיח פון נאכן זיבעטן טויזנט אריין וועגן עס קען זיין יעצט וועגן דעם איז מען זיך נוהג אז מען טוט זיך אן מיט געוויסע נייע מלבושים אבער דער אמת איז ווייל דאס איז אזעלכע לבושים וואס מרדכי און אסתר האבן געברענגט פון דעם נעקסטן אלף און דער זוהר הקדוש זאגט אז די אידן האבן געהאט דאס זעלבע בשעת מתן תורה, דער אייבערשטער האט זיי געגעבן דעמאלטס בשעת מתן תורה פונעם נעקסטן, פונעם אלף השביעי, און וועגן דעם וועט מען פארשטיין פארוואס עס שטייט אז נאכן עגל האבן זיי אראפגענומען זייערע צירונגען, דאס איז געווען די מינע לבוש, און וועגן דעם. אז ס'איז געווען אזא גרויסע נס האבן זיי עס הדר קבלוה בימי אחשורוש דרוד. יעצט, ס'איז דא א חילוק צווישן די ערי הפרזות, די וואס זענען די פעסטע שטעט, און די וואס זענען מוקף חומה. גמ' לערנט ארויס ווייל ס'שטייט אין פסוק לבד מערי הפרזי, און אין די מגילה שטייט בערי הפרזות, אז. פונקט אזוי ווי ענטער מימות יהושע זאל דאס אויך זיין מימות יהושע. יעצט ווערט געברענגט אזוי ווי די אידן זענען געווען זייער צובראכן ווייל ס'איז דאך געווען נעבעך צווישן די צוויי בתי מקדשים און די אידן זענען געווען אין גלות און נישט געוואלט און נבוכדנצר האט אויך געהאט שטעט וואס איז געווען ארום גענומען מוקף חומה און נישט געוואלט אז מ'זאל נוצן דאס ווייל וועגן כבוד פון ארץ ישראל. נאכדעם איז דא נאך א טעם פארוואס ס'האט צו טון מיט יהושע בן נון, פארוואס מוז זיין מיט יהושע בן נון, ווייל אין אמת'ן שטייט אז דער אייבערשטער האט געזאגט זאלסט נעמען יהושע'ן און ער זאל מלחמה האלטן, פארוואס יהושע? ווייל יהושע איז געווען פון שבט יוסף, געווען פון שבט אפרים, אפרים איז פון יוסף, האבן מיר א קבלה אז עמלק וועט נישט פאלן נאר בזרעה של רחל. ממילא האט משה רבינו געמוזט נעמען יהושע'ן, און ווי אלע מפרשים פרעגן פארוואס זאגט דער חומש אז זאלסט נעמען יהושע'ן וצא הלחם, איז פשטות ווילן זיי זאגן ווייל יהושע איז דאך געווען דער וואס האט באמת'ן אריין געטראגן די אידן אין ארץ ישראל, האט ער דאך געמוזט וויסן ווי אזוי מען האלט מלחמה מיט עמלק און מיט די זיבן פעלקער. למעשה אבער זאגן זיי, קבלה ספרים זאגן א העכערן סוד. אז ס'שטייט כתוב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע, ווייל יהושע איז געווען מזרעה של רחל, און עמלק האבן די חז"ל געהאט וועט עמלק פאלן נאר בזרעה של רחל. שוין, ס'וועט נאך קומען א שיעור וועגן אויף ענגליש און אויף היברו און אויף אידיש וויאזוי מ'זאל זיך אויפירן פורים, וויאזוי מ'זאל וואטשן די קינדער, דאס איז נאר געווען אביסל. צו רעדן, און דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל זוכה זיין זיך צו פרייען מיטן פורים, און מען זאל באקומען די אורות וואס דער פורים דארף אונז געבן, אז אונז זאל מיר וויסן אז ס'איז הוא ואין בלתו, אלעס טוט דער אייבערשטער, קיינער קען דיר נישט טון נישט קיין גוטס און נישט קיין שלעכטס, לא להרע ולא להיטיב, אלעס טוט דער אייבערשטער, נאר ער האט זיינע שלוחים דורך מענטשן בשר ודם. און אזוי ווייטער, און קיינער זאל נישט מורא האבן צו קומען פארווארט, מען זאל נישט מורא האבן וועגן דעם ווארט שידוכים, און מען זאל קומען פארווארט און מען זאל איינזעצן די חזירים, מיט דעם איז מען מוחה תמחה זכר עמלק, די אמת'ע מחיית עמלק איז אז מען זעצט איין די חזירים, די וועלט האט נישט געהאט אזא מחיית עמלק ווי די לעצטן חודש, ס'איז געווען א יאגודקין האט באקומען פֿינף און פֿופֿציק יאר, א נחמיה וועבערמאן הונדערט און דרײַ יאר, די וועלט האט נאכנישט געזען אזא מחיית עמלק כ'ווייס נישט פון וויפיל יארן צוריק. מ ה אלע חזירים וועלן אראפגיין אם ירצה השם פון די גאס. און די אלע וואס זיי טוען אינטימידעיטן וויטנעסעס און וויקטימס וועלן אראפגיין פון די גאס און דאס איז דער אמת'ער תמחה זכר עמלק מתחת השמים לשנה הבא בירושלים און מ'טאר זיך נישט פאפן.

און אלע מיידלעך אין בית רחל מיט די טיטשערס די לעסביענס איי וויי אוי אוי אוי אוי אוי דער דברי יואל וועט זיך אין ענק נוקם זיין פון די אלע וואס זיי מאכן א חרבן פון זיין מוסד און משה פרידמאן דעם טערעריסט אוי ונהפוך הוא אשר ישלטו המה בשונאיהם. אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם האטס אלע א פרייליכן פורים מען זאל זוכה זיין ס'זאל שוין נתקרב ווערן די גאולה שלמה מען זאל שוין אפגעהיטן ווערן פון זנות און ס'זאל שוין קומען משיח אבער לא על ידי יסורים וחלאים רעים נאר אין זכות פון די המשכה פון דעם פורים וואס דאס קומט שוין פונעם אור פון ימות המשיח און נאך מער דעם אור פונעם אור שיום שכולו שבת דעם אלף השביעי, זייטס אלע געזונט א פרייליכן פורים און א פרייליכן תמיד ס'זאל נשפע ווערן פאר יעדן בני חיי מזוני שפע ברכה והצלחה און אלעס וואס מען ברויך האבן גוטע שידוכים פרנסה גרינג און מען זאל קענען זען אסאך נחת פון די קינדער און פון די אייניקלעך און פון די איר אייניקלעך געזונטערהייט כל טוב.